שרייבט רבי אהרן יאסל לוריא אין עבודת פנים, זאגט ער, יצחק, יצחק, דאס איז שמחה, דער ווארט פון שמחה, צחוק עשה לי אלוקים, שמחה, יצחק, כל השומע יצחק לי, יצחק מיינט שמחה. אברהם, דאס איז אמונה, דער ראש למאמינים איז געווען אברהם אבינו, אברהם דאס איז אמונה, והאמין בה'. זאגט ער יצחק, א אמת'ע שמחה, דאס איז נאר ווען ס'איז בן אברהם, ווען ס'איז א תולדה, ווען ס'קומט פון אמונה. ווייל א שמחה פון דעם, פארדינט געלט, צו כבוד, צו געלט, צו די אלע מיני מעשיות, די אלע שמחות, איז היינט אזוי מארגן א שטרוי, און ס'איז היינט ביי מיר מארגן ביי דיר און שפעטער ביי אנדערע פיר, ס'איז די אלע, די אלע שמחות, דאס גייט אריבער. א שמחה וואס קומט פון אמונה, דאס איז חי וקיים. יצחק, דאס איז בן אברהם, די אמת'ע שמחה דאס קומט פון אמונה, אברהם, אברהם איז דאך אמונה, אז דו ווילסט וויסן צו ביסט טאקע האסט טאקע אמונה, צו ס'איז נאר געזאגט אני מאמין, צו דו גלייבסט טאקע, זאלסטו וויסן די סימן איז הוליד את יצחק, אויב ס'איז ביי דיר מוליד שמחה, אז ס'ברענגט ביי דיר שמחה, דאס איז א ריכטיגע אמונה.

און אזוי זעט מען דאך די וואך אין די פרשה טאקע וואס העט כדי פתיחוי אז עס שטייט איך האב איבער געטייטשט נאר בעלעבאטיש גערעדט ויגדלו הנערים איש ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים יעדער איינער קוקט אן ער איז יודע ציד איש שדה ער האט א פאך אין די הענט ער העט וואקסן מיט אפאר פונט ער העט האבן געלט יעקב איש תם יושב אהלים ער זיצט דארטן א כולל אינגערמאן וואס העט ער שוין האבן צו עסן ער דארף חתונה מאכן קינדער וואס העט ער האבן און וואס איז געווארן? מסתבר אז ס'איז בסברה די קריגן די גרעסטע ברכות ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ מיט אלסדינג יושב בשמים ישחק ווי קען זיין די איש יודע ציד איש שדה און די ברכות גייט אריבער צו נעם יעצט מאך אז ווען א מענטש לעבט מיט אמונה אזאנס נעמט צו זיין טאקע בשמחה יצחק בן אברהם אזוי טייטשט די הייליגער חתם סופר שטייט אין אורות חתם סופר אז פארוואס די וואכעדיגע סדרה האט מען געזען יצחק אבינו האט נישט געוואוסט די מצב פון עשו אזוי שטייט טאקע זיל אז ויאהב יצחק את עשיו, פארוואס האט יצחק אבינו נישט געוואוסט די מעשים פון עשיו? זאגט דער חתם סופר, ווייל דער רבונו של עולם האט דאך געוואלט אז יצחק זאל דא בענטשן ויתן לך אלוקים, ער זאל בענטשן יעקב אבינו די ברכות, און ווען א מענטש ווייסט ער האט אזא קינד אזא עשיו, ס'לאזט נישט זיין בשמחה, ברכות אויף א מענטשן קען חל זיין ווען ער איז בשמחה. ווען דער מברך איז בשמחה, ווען דער מברך איז בשמחה, אזא שטייגער פונקט ווי אין אורח חיים אין סימן קכח סעיף מ ג, אז א אבל בענטשט נישט קיין ברכת כהנים, פארוואס? ווייל לברך את עמו ישראל באהבה דארף זיין נאר מיט שמחה, בענטשן קען מען מיט שמחה. האט דער אייבערשטער מעלים געווען פון יצחק'ן אבינו די מצב פון עשו, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל בענטשן, און בענטשן קען מען ווען מען איז בשמחה. כ'מיין צו זאגן, צו זיין א געבענטשטע איד רבותי, ס'איז, מ'איז בשמחה, און בשמחה, דאס קומט פון אמונה. ס'דא עפעס א, ס'דא עפעס א מורא'דיגע ווארט, ס'שטייט אין חזל, ס'א מדרש שוחר טוב אויף תהילים, די וואך שטייט ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, יא, יצחק אבינו האט נישט געזען, ידוע וואס שטייט אין חזל, פון די עקידה, אבער דארטן שטייט אין מדרש א אינטערעסאנטע זאך, אין מדרש שטייט, ווען יצחק אבינו ביי די עקידה האט יצחק אבינו געזען די שכינה הקדושה, ער האט געזען די שכינה הקדושה, און דעמאלטס איז ער נתחייב געווארן נתחייב מיתה, פונקט ווי נדב ואביהוא האבן געזען ביי מתן תורה, נדב ואביהוא שטייט ויחזו את האלוקים, וועגן דעם איז זיי נתחייב געווארן מיתה, נדב ואביהוא, יא? די זעלבע שטייגער. איז געווען ביי יצחק אבינו האט דעמאלטס געזען די שכינה הקדושה און נתחייב מיתה און פאר דערפאר שטייט ותכהין עיניו מראות ווייל סומא חשוב כמת סומא חשוב כמת דערפאר האט ער אויפגעהערט צו זען פרעגן אלע די שאלה נו פארוואס יעצט ויהי כי זקן יצחק האט אויפגעהערט צו זען איר ווייסט ווען איז געווען די עקידה ווען ער איז אלט געווען זיבן און דרײַסיק יאר ויהי כי זקן יצחק זקן הייסט בן שישים לזקנה דאס איז זעכציק יאר

מיר האבן מיר נישט קיין השגות אין יצחק אבינו, ווער קען האבן השגות, מ'האט נישט קיין השגות בכלל נישט, דער ווארט אבער דארף מחלחל זיין אביסל אין די עצמות, שטייט איינער און ווארט אויף קינדער, און ער ווייסט נישט רבונו של עולם פארוואס דארף איך ווארטן צוואנציג יאר אויף קינדער, פארוואס דארף איך ווארטן, און ער פארשטייט נישט פארקערט, דו זאלסט בלייבן זען, יעדע זאך גייט דא מיט א חשבון, זאלסט בלייבן זען, און א יעדע זאך פירט זיך, און יעדע זאך פירט זיך, אזוי איז יצחק בן אברהם, אזוי איז דא א שמחה, ווען דער מענטש לעבט מיט אמונה אין אייבערשטן, און די אייבערשטער לאזן זיי אלע זען און אלע געזונט זיין, מיט פרייליך זיין. און אזוי אין אלע תהלוכות החיים ווי די קדושת לוי טייטשט די וואך שטייט די וואך ואבימלך הלך אליו מגרר ווען די רועי גרר האבן געפייניגט יצחקן יא יצחק אבינו זיי האבן געפייניגט און ס'איז זיי געגאנגען קאפויער איז זיי געגאנגען וויאזוי זאגן חזל ויגדל האיש עד כי וילך הלוך וגדול עד כי גדול מאוד ער האט געפייניגט און יצחק אבינו איז גרויס געווארן אזוי ווי זאגט רשי אז מען האט געזאגט זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך אזוי גרויס איז ער געווארן, די מיסט קאסטן פון יצחק אבינו מער פון גאזע, גרויס, וואס אבימלך האט אים געפייניגט געווארן גרויס, שפעטער שטייט אבימלך הלך אליו מגרר, און ער קומט צו צו אים, און ויאמר אליהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי, ענק האבן דאך פיינט געהאט, ותשלחוני מאתכם, ענק האבן מיך אראפגעשיקט, ויאמרו האבן זיי געענטפערט צו יצחק אבינו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך. לאמיר כורת ברית זיין. שטייט אזוי, שטייט ווייטער אין פסוק אבימלך זאגט פאר יצחק אבינו, אם תעשה עמנו רעה, איך וויל כורת ברית זיין מיט דיר, אם תעשה עמנו רעה, איך וויל מיט דיר כורת ברית זיין, זאלסט נישט מאכן קיין שלעכטס, כאשר לא נגענוך, פונקט ווי איך האב דיר נישט אנגערירט זאגט אבימלך צו אים, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך השם. זאגט דער בארדיטשובער רב די קדושת לוי. פארשטיי נישט וועם האקסטו אין קאפ אריין דא דו אבימלך? וועמען האקסטו אין טשייניק אריין? וואס מיינסט די די די וואס זאגסטו אים? כאשר לא נגענוך איך האב דיר נישט אנגערירט האלטסט אים אין איין פייניגן האסט אים געהאלטן און דו זאגסט ונשלחך בשלום כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב און מאכט נאר גוט וועמען דרייסטו אין טשייניק אריין? דו האסט געמאכט גוט? דו האסט דאך געפייניגט! זאגט ער א מורא'דיגע ווארט די קדושת לוי די בעל הטורים זאגט דא אויפן פלאץ

ווייל דער אייבערשטער האט עס איבערגעדרייט אויף טוב. איז זאגט די קדושת לוי אז אבימלך האט געבעטן יצחק אז יהיה הרב מיר אויך, מאך מיר נישט קיין שלעכטס ווייל איך קען נאר ווערן גרויס פון דעם. ווייל דער אייבערשטער מאכט פון, איינער וויל מאכן שלעכטס ווערט מען פון דעם גרויס. איז מאך מיר נישט קיין שלעכטס ווייל איך קען דאך ווערן גרויס פון דעם איז מאך מיר לכתחילה נאר גוט. זאגט די קדושת לוי איך ווארף אריין אביסל די לשון. איר פארשטייט? ער זאגט אז. מען ברענגט די בעל הטורים, אבימלך האט געוואלט האט אים געוואלט הרג'נען, האט געוואלט מאכן רעה, נאר אש נאר דער אייבערשטער האט עס איבערגעדרייט לטובה, ווייל דער אייבערשטער דרייט איבער אלע רעות לטובה, אז עיין שם זאגט דארט, דער אייבערשטער דרייט איבער ווען יענער וויל מאכן דיר שלעכטס דרייט ער עס איבער לטובה, וזה שאמר אבימלך, אם תרצה להרע לנו, וועט ער עס זיכער נתהפך ווערן לטובה אז יתהפך לטובה, און וואס איז די ראיה, כאשר לא נגענוך, שאנו חשבנו להרע לך, איך האב דאך געהאלטן אין איין שפיצלען אויף דיר שלעכטס, והשם יתברך הפכו לטובה, ועשינו עמך רק טוב איר פארשטייט וואס איך האב דיר געוואלט פייניגן דאס האט דיר גרויס געמאכט ביסט געווארן איז וכיוון זאגט דאך קדושת לוי וכיוון שמידתו יתברך להיטיב אז מידתו יתברך ווען דו מאכסט יענעם שלעכטס וועט ער ווערן נאר גרויס אם כן אם אתה תרצה להרע לנו זאלסטו וויסן יתהפך גם כן לטובה אזוי זאגט אבימלך פאר אים אבימלך זאגט פאר יצחק אבינו טאמער דו וועסט וועלן מאכן שלעכטס וועט עס ווערן לטובה ולכן עשה אתה עמנו טובה כיוון שסוף סוף יהיה טובה והבן איז מאך לכתחילה טוב. דאס דארף זיין א לימוד לדורות. א לימוד לדורות. ווילסט יענעם מאכן שלעכט וועט נאר ווערן זייער וואויל, פארוואס טוסטו שלעכטס. אזוי טייטשט די דברי ישראל די וואך. אז יצחק אבינו האט געבענטשט יעקב אבינו האט ער אים געבענטשט אורריך ארור צום סוף די ברכות. סוף פון די ברכות איז געווען אורריך ארור ומברכיך ברוך. זאגט רש"י הקדוש, פארוואס שטייט אורריך פאר מברכיך, וואס זאגט רש"י הקדוש, אז צדיקים אורריהם ומצעריהם, די שעלטערס און מצעריהם קודמים למברכיהם, זאגט ער וואס איז פשט אין דעם רש"י, פארוואס דארף זיין פריער צער, פארוואס דארף זיין פריער צער, טייטשט ער עס, ער זאגט דעם תירוץ מיט נאך א קשיא, ער זאגט דוד המלך זאגט אין תהילים, ק"ט,

יהודה דו ווילסט וויל ניין דוד המלך דו ווייסט דעם סוד אז ווען יענער שעלט דיר יענער איז דיר מצער דאס איז די וועג אז דו ווערסט געבענטשט און גרויס ווען יענער איז דיך מצער יקללו המה דאס ברענגט דעם אתה תברך אז צדיקים איז אים אלבער די רש"י אז צדיקים אורריהם ומצעריהם קודמים למברכיהם ווייל דאס איז מקדם די ברכות דאס ברענגט די ברכות דאס ברענגט די ברכות דארף עס געדענקען ווען מען דארף למעשה צו וויסן נערים ונערים. יא, און דאס זאגט דער בעל התניא ארים ראשי תיבות אין רע יורד מלמעלה, ער זאגט נישט אויף ראשי תיבות, ער זאגט אין רע יורד מלמעלה, און מען שטייט נאר געדענקען ווען מען דארף מען פארנייען זיין אויף ראשי תיבות דא, איר פארשטייט? אין רע יורד מלמעלה, אז יענער האט געמאכט איז נישטא קיין יענער, יענער מיינט נאר, יענער קען מיינען וואס ער וויל, דו האסט נאר ווער עס עבד פאר יוסף שליט א ולא כספו זו ושלח זו מלך. אזוי לעבן מיט דעם. אזוי לעבן מיט דעם אין אלע הינזיכטן, אין אלע משמעות'ן.

אבער רבקה האט געגעבן יעקב'ן אן כסדר, זי האט אים ארויסגענומען שני גדיי עזים, גיי צום טאטן. זאגט דער זרע שמשון, יצחק אבינו פרעגט יעקב אבינו מה זה מהרת למצוא בני, וואס איז געגאנגען אזוי שנעל, האט ער אים געזאגט, כי הקרה השם אלוקיך לפני. פרעגט דער זרע שמשון יעקב אבינו איז דאך אמת כולו אמת און וואס הייסט כי הקרה השם אלקיך לפני איז ער דען געווען אין פעלד ער איז דאך בכלל נישט געווען אין פעלד ביסט דאך בכלל נישט געגאנגען אין פעלד און ווי אזוי האט ער געזאגט כי הקרה השם אלקיך לפני דער דער מיט די אמת זאגט דער זרע שמשון דאס איז יעקב אבינו דאס איז כולו אמת כולו אמת איז ער האט געוויסט אז ס'איז נישטא וואס די מאמע האט מיר ארויסגענומען פון אונטן דאס איז אויך כי הקרה השם ס'איז נישטא קיין שום זאך קיין שלעכטס קיין גוטס יעדע זאך איז כי הקרה השם וואס די מאמע האט מיר געמאכט פון אונטן אז ס'זאל נישט דארפן ארויסגענומען פון דא שני גדיי עזים, יא, איך האב דאך נישט געדארפן גיין אין פעלד דאס איז הקרה השם טאמער געשריגן, און ער זאגט אויף דעם זאגט ער ואגב אורחין יש לקחת מוסר השכל, זאגט די זרע שמשון, דארף מען פון אים ארויסנעמען שכל אדם יש לו להכיר בכל מעשיו, וואס דער מאכט א טויל יענער מאכט א שפיצל יענער מאכט א קריצל, צו א שפיצל לטובה.

שיעשה אל יאמר כי זה בא לו בהשתדלותו רצינו בזכות די השתדלות, ניין, אלא חסד השם, אם יעלה לגדולה, אל יאמר כי חכמתו גרמה לו, רק חסד השם, וזהו כי הקרה השם אלוקיך לפני, הקרה השם אלוקיך לפני, צו וויסן אין יעדן זאך אז אלץ איז די אייבערשטער, אלץ, ווי זאגט די וועלט א ווערטל, ס'האט א מחותן חתונה געמאכט דעם פופצנטע קינד,

און ווען אליעזר האט אים געפרעגט וואס טו איך טאמער מען וועט נישט וועלן, האט ער אים געזאגט אז דער רבונו של עולם הוא ישלח מלאכו לפניך, לפניך, ווען אליעזר איז געקומען צו בתואל מיט לבן און ער האט זיי דאס דערציילט, האט ער געזאגט אז אברהם אבינו האט אים געזאגט השם אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך, שטייט נישט לפניך, וואס איז דאס? איז מסביר פשוט.

און דעמאלטס איז דער יצחק געווען אברהם, דעמאלטס איז טאקע די שמחה. א מענטש ווייסט ער טוט גארנישט, אבער טאקע גארנישט. און ער זאגט, די וועלט זאגט עפעס א ווערטל, איינער איז געווען אמאל, מען האט געהערט א שיעור, מען האט געהערט א שיעור אויף אמונה ובטחון, מען האט געהערט ווי דער רבי זאגט, איינער וואס האט בטחון, שטעלט דעם אייבערשטער אלץ צו, עסן, טרינקען, דארף דעם. ער האט געארבעט, האט ער מחליט געווען, וואס דארף איך ארבעטן, אז דער אייבערשטער שטעלט צו, זונטאג אינדערפרי, ער זיצט אין שטוב, ער נעמט דעם גמרא מיטן תהילים, ער גייט דארטן ערגעץ אין א וואלד לערנען, וואס איז זיין מיט עסן? וואס איז ער? גארנישט, מען דארף גארנישט, דער אייבערשטער שטעלט צו, איינער האט בטחון שטעלט דער אייבערשטער צו. ער האט געהאט א שכן א גרויסן לץ.

א סענדוויטש, ער זיצט צומארגנס ווייטער ער לערנט און דאווענט, קנאקט אריין און לערנט און דאווענט, און שפעטער ווייטער ביינאכט, רבונו של עולם איך דארף עסן, רבונו של עולם, דער לץ האט אראפגעווארפן פון בוים, אראפגעווארפן א סענדוויטש, און אזוי א גאנצע וואך, ער קומט אהיים, ער קומט אהיים און דער לץ, דער שכן פריינד טרעפט אים אויפן וועג, פרעגט אים, זאג נאר, וואו איז ער געווען דארטן? יא, מורא'דיג, פרעג נישט, געלערנט און געדאווענט, ס'איז ממש אזוי, זאלסטו וויסן, מ'האט בטחון אין אייבערשטן דארף מען גארנישט, ס'גרייט עסן, אלץ, אלץ. זאגט אים די שכן, דו ווייסט אז איך האב דיר עס אראפגעווארפן, ווייסטו? איך האב דיר אראפגעווארפן דעם סענדוויטש. אה, אזוי זאגט ער, דו האסט מיר עס אראפגעווארפן? און ווער האט דיר געשיקט, נישט דער אייבישטער? דיין ליצנות, דו האסט געוואלט מאכן פון מיר ליצנות, יא, ווער האט דיר געשיקט מיט דיין גאנצע לצנות, נישט דער אייבישטער? פארשטייט? און אפילו דורכ'ן לץ קען ארויסקומען אז דאס גוט פארשטיין, אבער גוט אריינלייגן אין פלייש און ביין, אז אלץ איז דער בורא עולם אליינס. נאר מען דארף זיך עס גוט איינ'חזר'ן צו פארשטיין, עס צו לעבן.

האט ער אים געזאגט אזוי הער זיך איין, א איד דארף גלייבן אז דער רבונו של עולם איז דער מפרנס, ס'איז דא אסאך מאל וואס א מענטש פארגעסט זיך, איז דערמאנט מען אים, מען גיבט אים א שאקל די פרנסה, כדי ער זאל זיך דערמאנען ווער איז די אמת'ע באס, ווער איז די אמת'ע באלעבאס, איז דא אמאל וואס ער גיבט זיך א כאפ אויף, אבער טאמער ער כאפט זיך נאכנישט אויף, און ער איז נאך פארזיכערט אז דער באס צי ער איז דער מפרנס, דארף מען אים מענה זיין מיט א ריוח שאינו מצוי, א ריוח שאינו מצוי ביז ער דערמאנט זיך, אבער דעמאלטס עפנט זיך אויף די שערי פרנסה. האט ער אים געזאגט אזוי, ס'איז דא איך קען עשירים זאגט ער אים, וואס זיי דאווענען יעדן טאג אויף פרנסה, זיי זאגן פרשת המן, זענען מתפלל, זיי געבן מעשר כספים, און זיי געדענקען פונעם אייבערשטן, האט ער אים געזאגט דו וועסט זיך דערמאנען צוריק אז ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, און דו וועסט זיין פארזיכערט אין אייבערשטן וועט די ישועה קומען נאך שנעלער ווי דו מיינסט, נאר איין זאך זאלסטו אכטונג געבן, אז ווען ס'קומט צוריק די פרנסה זאלסטו געדענקען ווייטער אז ס'איז דא א אייבערשטער, ווייל מיט דעם דרייט זיך עס, ווייל מ'דארף אמאל דערמאנען די מענטשן אזוי, ער פארגעסט זיך. אזוי צו פארשטיין אז די השתדלות מיט די קדושת יום טוב טייטשט עס די וואך, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, פרעגט די קדושת יום טוב, ויזרע און וימצא איז א סתירה, וימצא הייסט געטראפן, דאס איז נישט כתוצאה פון קיין זריעה, זריעה הייסט איך האב געארבעט, האב איך, וימצא הייסט מציאה, דאס איז נישט כתוצאה פון השתדלות, ויזרע מיט וימצא איז א סתירה פרעגט די קדושת יום טוב. מיט די קדושת יום טוב, ניין, דאס איז יצחק אבינו, ער האט געוואוסט איך מאך השתדלות אבער די פרנסה ווארפט די אייבערשטער, וימצא, ס'האט בכלל נישט קיין שייכות די ויזרע צו די פרנסה, דו דארפסט מאכן השתדלות ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מאכן השתדלות, און וימצא פון אנדערע זייט אינגאנצן, עס האט בכלל נישט קיין שייכות, דאס אביסל אריינלייגן טיף אין קעפעלע. און אויפהערן צו דאגה'ן אזויפיל. ער ברענגט די משמרת איתמר, זאגט א זיס ווארט, ער ברענגט עס, ער בויעט עס אויפן חוזה מלובלין, ער זאגט אזוי, אז די וואך שטייט ווען זיי האבן זיך געקריגט אויף די בארות, אויף דעם באר, אויף דעם באר, מען האט זיך געקריגט אויף די בארות. שפעטער שטייט, ויעתק משם יצחק אבינו, ויעתק משם וואס טייטש ער האט זיך, ער איז אריבערגעגאנגען פון דארטן, ויעתק, ער האט זיך עוקר געווען פון דארטן, ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה, מען האט זיך שוין נישט געקריגט, ויקרא שמה רחובות. זאגט ער אזוי, אז ער האט געהערט פונעם חוזה מלובלין שרייבט ער, ער האט געהערט פונעם חוזה מלובלין, ס'שטייט ביי קריעת ים סוף, ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו, געפארן, וואס איז באקאנט זוהר הקדוש מה תצעק אלי, בעתיקא תליא מילתא. בעתיקה! זאגט ער אז דער חוזה מלובלין האט געזאגט וואס הייסט עס בעתיקא? דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו גיב א קוק זיי וויינען ס'איז דא מצרים הא? די בראך ביסטו ווייל דו טראכסט פון די מצרים הער אויף צו טראכטן בעתיקא טייטש זיי מעתיק דיין מחשבה פון דארטן זיי עוקר דיין מחשבה פון דארטן וועסט אויפהערן צו טראכטן וועט אויפהערן צו זיין א מצרים דבר אל בני ישראל ויסעו טראכט נישט פון אים זאגט ער דאס איז יעדע מצרים האט ער געזאגט צו יעדע מצרים וואס א מענטש האט הער אויף צו טראכטן פון אים.

אז דער עולם לינט זיך גוט אויף אלע מצרים, זאגט ער בפרט אויף מריבים, ווען א מענטש האט שונאים קריגן זיך מיט אים, וואס איז די עצה? זאגט ער ויעתק משם, יצחק האט געזעהן די שונאים, ויעתק משם, איך טראכט נישט פון זיי, און דערפאר ויחפר באר אחרת ולא רבו, זיך שוין אויפגעהערט צו קריגן, הער אויף צו טראכטן פון זיי, הער אויף צו טראכטן אויף די דאגות פון שונאים פון די מריבים און אלע זאכן, הער אויף צו טראכטן, ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, טראכט מען אויפן אייבישטן. און יעמאָלט, דו הערסט אויף צו טראַכטן, איז יעמאָלט, ווי האָט ער געזאָגט, אַ תירוץ צו אויף איינעם, איינער האָט אים געשריגן אַז איינער רודפֿט אים, איינער רודפֿט מיך, האָט ער אים געזאָגט אַ שטריק, איינער שלעפּט פֿון דאָ און איינער שלעפּט פֿון דאָ און אַזוי האַלט זיך עס, אָבער איינער לאָזט אָפּ די האַנט, פֿאַלט יענער, נעם אים אַרויס פֿון דײַן קאָפּ, אויטאָמאַטיש וועט עס פֿאַלן, ויעתק משם, הער אויף צו טראַכטן פֿון אים. וועט מען זען אויס אויב זי וויל דאן וועט זי אלץ זען די טראכטן פונעם מענטש, די טראכטן, אביסעלע טראכטן טראכט פונעם אייבערשטן. אזוי א שטייגער זאגט די מהר"ל, ער זאגט עס אין פרשת שופטים, שטייט מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה ווער ס'געדענקט רש"י הקדוש זאגט ודבר של עגמת נפש ס'עגמת נפש. טייטש די מהר"ל אין גור אריה דארטן. טייטש די מהר"ל א מורא'דיגע פשט. ער זאגט אז די מעשה איז אזוי, א מענטש הייבט אן צו טראכטן ער גייט אויס א מלחמה, און הייבט אן צו טראכטן און פתאום שטארבט ער, גייט א צווייטער צונעמען די פרוי, גייט א צווייטער צו. דער טראכטן פון דעם זאגט ער, מאכט א איתרע מזליה, דאס מאכט אז ס'זאל ווערן, און פון דעם פן ימות במלחמה פון דעם עגמת נפש. פון דעם עגמת נפש קען ווערן ימות במלחמה ווייל מ'טראכט פון דעם. ויעתק משם, הער אויף צו טראכטן פון די פראבלעמען אזויפיל, ביים דאווענען זאלסט אויסגיסן די הארץ, אבער שפעטער הער אויף צו טראכטן, זאגט די מהר"ל אזוי, ער הערט דעם לשון, שיש אדם, זאגט דער מהר"ל, בשביל שאחר יקח את שלו חלש דעתו עליו, ווייל ער טראכט פון דעם אז אדם אחר יקח את שלו חלש דעתו עליו האט ער פון דעם עגמת נפש, ובשביל שחלש דעתו עליו איתרע ליה מזליה ומת במלחמה, פון דעם וועט ער שטארבן, ודבר זה, ודבר זה גורם המיתה, זאגט די מהר"ל. הער אויף צו טראכטן, ס'איז ביי יעדן צרה, ויעתק משם. אזא שטייגער טרעפט מען פאר דריי וואכן צוריק, פאר צוויי וואכן צוריק אין רמב"ן, הייליגן רמב"ן. דער רמב"ן זאגט פארוואס ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח, פארוואס איז זי געווארן זאלץ? פארוואס? הערט א לשון פון רמב"ן, א מורא'דיגע זאך. ער זאגט עוד בו ענין כי הראות זעהן באוויר הדבר, ווען דו קוקסט אויף דעם דבר, אויפן מגיפה, ובכל החולאים הנדבקים, דו קוקסט אויף דעם, די קוקן יזיק מאוד וידביקם, שרייט די מהר"ל יעצט הערט א ווארט, וכן המחשבה בהם, טראכטן פון דעם דאס ברענגט די מחלה, דאס ברענגט דעם חולי זאגט ער, די טראכטן, די קוקן און די טראכטן, ולכן, זאגט דער רמב"ן, פארוואס יסגר המצורע וישב בדד, פארוואס איז ער געזעצן בדד, זאגט דער רמב"ן ווייסט פארוואס? ווייל מענטשן זאלן נישט קוקן אויף אים און זיי טראכטן פון דעם וועלן זיי אויך ווערן מצורעים. מען וועט אים אנקוקן, וועט מען טראכטן פון דעם, ממילא וועט מען אויך ווערן, וועט מען אויך ווערן חלילה קראנק. ולכן זאגט ער היתה אשתו של מלח נציב, אשתו של לוט נציב מלח, פארוואס איז אשתו של לוט געווארן נציב מלח? ווייל כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גופרית ומלח היורד עליהם מן השמים, האט זי געטראכט פון מלח, דערפאר ודבקה בה. זי האט געזען די גופרית ומלח, זי האט זיך געקוקט דארטן. איז זאגט ער פון די מחשבה דאס האט געמאכט, הער אויף צו טראכטן פון דיינע פראבלעמען, הער אויף צו טראכטן פון דיין זאלץ, יעדער איינער מיט זיין מלח, הער אויף צו טראכטן, הייב אן צו טראכטן פון דיין צוקער אביסל, ויעתק משם, דעמאלטס ווען, איר ווייסט דאך די מעשה וואס געהאט מיט א בחור אמאל אריינגעקומען צום ראש ישיבה, האט אים געזאגט אויף זיינע פעקעלעך ער האט געוויינט. און ס'זעט זיך אויס ער האט געהאט פארוואס צו וויינען. בקיצור, ער האט געוויינט דארטן, ער קען זיך נישט, ער קען זיך נישט צוזאמנעמען וועגן זיינע פראבלעמען, ער קען זיך נישט צוזאמנעמען. ראש ישיבה האט אים געגעבן, נעם א גלאז וואסער, בארואיג זיך. און ראש ישיבה האט גענומען א הויפן זאלץ, א פולע האנט זאלץ, אריינגעגאסן אין די וואסער, טרינק. נאר טרינק, איך קען נישט טרינקען, עס איז זאלציג, איך קען עס נישט אננעמען. שפעטער נעמט ארויס דער ראש ישיבה א שפאציר, מען דארף אים אביסל באפרייען, נעמט ארויס איהם א שפאציר, נעמט אים ארויס איהם אויפן אגם מים, אויף אן אגם מים דארטן, ער קומט אן אין אגם מים, נעמט דער ראש ישיבה די זעלבע פילע האנט זאלץ, די זעלבע פילע האנט זאלץ וואס ער האט פריער, און האט עס געגעבן א גיס אריין אין אגם, און ער נעמט ארויס א גלעזל וואסער און גיבט פארן בחור, טרינק. גיין טרינקען? אה, א מחיה! פרעגט אים דער ראש ישיבה, וויאזוי א מחיה? די זעלבע זאלץ וואס איך האב פריערט אריינגעלייגט אין גלאז האב איך יעצט אריינגעלייגט אין אגם, ווי אזוי פריערט געווען אזוי זויער, פריערט האסט נישט געקענט און יעצט קענסטו? זאגט ער, דער ראש ישיבה פארשטייט נישט? פריערט איז עס געווען מרוכז אין איין גלאז, עס איז געווען צוזאמען אין איין קליינע גלאז, דא איז געווען צושפרייט אין א גרויסע אגם, מען האט עס נישט געפילט. האט אים געזאגט, די זעלבע זאך מיט דיין פראבלעם, אז דו ביסט מרכז דיין זאלץ, דיין פראבלעם און טראכסט א גאנצע צייט פון דעם, מיט דעם קענסטו נישט גיין ווייטער, צושפרייט אביסל די זאלץ, האסט ברוך השם גוטע זאכן אויך, האסט ברוך השם חברים, האסט א שטוב, האסט נאך גוטע זאכן, צושפרייט אביסל דיין זאלץ, וועסטו קענען ווייטער גיין. ליג נישט אין די זאלץ, ווייטאגט מען שוין, צושפרייט עס אביסל, ברוך השם די רבונו של עולם האט דיר געגעבן גוטע זאכן. געהאלטן אין איין פארפירן דער בחור, איך טו און דו מאך איך, און דו און דו קענען נישט און דו, אז דו וועסט אנהייבן צו וויסן הייב אן צו צושפרייטן די זאלץ, און ווייטער און שוין, טראכט נישט פון דעם, טראכט אונז, מיר טראכטן אלץ אויפן אייבערשטן. אין די וואך א שבט מוסר א מורא'דיגע עסבשן, דער שבט מוסר זאגט, גדול הנהנה מיגיע כפו מיגיעו יותר מירא שמים, פרעגט דער שבט מוסר, וואס הייסט הנהנה מיגיעו? פארוואס שטייט נישט האוכל מיגיעו? יגיע כפיך שטייט כי תאכל. וואלט געדארפט שטיין גדול האוכל מיגיעו, וואס איז נהנה? זאגט ער, א מענטש אין יגיע כפיו, זאגט די שבט מוסר, וואס הייסט נהנה? פארוואס שטייט נישט אוכל? יגיע כפיך כי תאכל. זאגט ער, א מענטש שלעפט, ער ארבעט, ער איז טויט, אוי, שווערע ארבעט.

איין זאך יא, ס'איז דא איין זאך וואס דאס איז תפילה צום אייבערשטן אויפן גרעסטן פארנעם, דאס וואו! דאס אויפן גרעסטן פארנעם, די וואך האמיר געליינט, מיר האבן שוין, מ'האלט דאך שוין אריין, ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה'. הערט א הערט א געדאנק מיט אביסעלע ארומרעדן ווי ראשונים קוקן דא אן די פסוקים דא פון יצחק אבינו וואס דא גייט פאר קודם די ערשטע זאך די רבינו בחיי רבינו בחיי זאגט אז לכאורה די סדר הפסוקים וואלט געדארפט זיין אביסל אנדערש שטייט ויעתר יצחק האט זיך געשטעלט דאווענען איר ווייסט אין חזל שטייט ויעתר וואס הייסט עס עתיר איז דא א מדרש עתיר איז מלשון עשיר עתיר אין גמרא עתיר איז א עושר ששפך תפילות בעושר אזוי שטייט אין מדרש אסאך אסאך אסאך תפילות, פארוואס? כי עקרה היא, פרעגט דער רבינו בחיי אויב ס'האט געדארפן צו שטיין פארקערט, קודם דערצייל א מעשה, ותהי רבקה עקרה, און שפעטער זאג ווייטער, האט ער געזען מ'האט זיך געשטעלט דאווענען, וואס זאגט דער ויעתר יצחק לשם, כי עקרה היא? זאגט דער רבינו בחיי, ניין, דער פסוק זאגט דאס זאלסט וויסן דעם אמת, דער אמת איז אז די עיקר איז וואס די אייבערשטער האט געמיינט, ער האט געמיינט נאר איין זאך תפילה, דאס וואס זי איז געווען עקרה נאר ווייל מ'האט געמיינט זיין תפילה, מ'מיינט נישט עפעס אנדערש. ס'איז נישט א מעשה, ס'איז געווען עקרה און ויעתר, די גאנצע מעשה האט מען דא געמיינט די ויעתר, די עקרה איז נאר געווען דא די סעיף קטן, וואס איז די לימוד לדורות, די לימוד לדורות ער איז דארטן שטארק מאריך דער רבינו בחיי אין דעם, אז דערפאר איז ער מקדים די תפילה זאגט ער, ומה שהקדים התפילה יתכן לומר שהקדים העיקר זאגט דער רבינו בחיי, ולמ ולמדנו שאין הכוונה שיהיה העקרות סיבת התפילה, שאם כן הסיבה עיקר והתפילה טפלה לה, ניין פארקערט, די עיקר איז דא די תפילה.

הדק מען דריקט היטב מען זאל היטב מען זאל ווערן גוט אבער היטב ווערט מען שוין גוט הדק וואס דריקט מען ווייטער מפני שהקול יפה לבשמים מען ווארט אויף די תפילות די עיקר דאס איז וואס מען מיינט מען מיינט נישט עפעס אנדערש מען מיינט טאקע די תפילות דער ערבי נחל זאגט אין פרשת וירא ברוח הדברים האלה ער ברענגט נישט אין גאנצע רבינו בחיי ער טייטשט די גמרא דאס דארף אביסל מחלחל זיין אין מח ער זאגט דא א פסוק אין תהילים דוד המלך זאגט אין תהילים פ"ו און זאגן מיר עס יעדן טאג חונני השם כי אליך אקרא כל היום פרעגט דער ערבי נחל אין פרשת וירא אין פרשת וירא, ער זאגט ס'האט געדארפן צו שטיין חונני השם כי אליך קראתי כל היום, כי אליך אקרא? וואס הייסט אקרא? זאגט ער אזוי, הערט גוט וואס ער זאגט, דוד המלך זאגט צום אייבערשטן, איך ווייס דאך די סוד, אסאך מאל האלט זיך אפ, ס'האלט זיך אפ א בקשה פון א מענטש, איינער ווארט אויף קינדער, איינער ווארט אויף א שידוך, איינער ווארט אויף פרנסה, איינער ווארט אויף פטור פון די חובות, יעדער איינער, איינער ווארט אויף א ישועה, איך ווייס פארוואס ס'האלט זיך אפ זאגט די ערבי נחל א ישועה, פארוואס האלט זיך אפ א ישועה? ווייל דער רבוש"ע זאגט איך וויל הערן דיין דאווענען, ווען דו ווערסט געהאלפן הערט מען דיך נישט, ביסט א געהאלפענער, זאגט דוד המלך פארן אייבערשטן, חונני השם גיב מיר די ישועה ווייל איך זאג דיר צו כי אליך אקרא כל היום כ'גיי ממשיך זיין דאווענען, קענסטו מיר שוין גיבן די ישועה, אזוי טייטשט די ערבי נחל, קענסט מיר שוין גיבן די ישועה, אפשר פארליינען אביסל פון זיין לשון ווייל מען דארף עס געדענקן, זאגט ער וביאור חונני השם. במתנת חינם מיד, ובל תעכב מלמלאות בקשתי כדי שאתפלל לפניך, זיי מיר נישט מעכב די בקשה ווייל איך זאל, ווייל כי הנני מקבל עלי שאליך אקרא כל היום אפי' אחר שאשיג מבוקשי. זאגט ער ממשיך א מורא'דיגע זאך דער ערבי נחל, דאס איז די פשט פון די גמרא אין סנהדרין מ"ד, די גמרא זאגט לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא אין שבת, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, זאגט ער, די ווייסט וואס די געדאנק איז? ווייל ווען ס'איז נוחת א צרה אויף א מענטשן צו א חולי, מיינט מען נישט עפעס אנדערש, מען מיינט נאר וואס די רבינו בחיי האט דא געזאגט תפילה, מען מיינט נישט עפעס אנדערש, נאר מען הערט זיך נישט ביים דאווענען, די דאווענסט דריי מאל א טאג, טוסט אן א גארטל אויכעט און זוכסט א מנין אויכעט, אבער ס'איז נישט אין קיין הארץ, דערפאר לא עלינו כאפסט א פעקל כדי זאלסט דאווענען דיין הארץ. זאגט ער די גמרא זאגט לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ווייל דעמאלטס דארפסטו דארפסטו נישט דעם צרה זאגט ער אז די דאווענסט ווען ביסט געזונט פעלט עס דארף מען נישט ברענגען קיין צרה בכלל פארליין אביסל זיין לשון ולטעם זה אמרו רזל לעולם יקדים אדם תפילה לצרה כי השם יתברך מתאווה לתפילת ישראל וכשלא יתפלל אלא בעת הצרה וחולי נאר ווען ער האט עפעס א פעקל נאר דעמאלטס דאווענט ער מיט אמת דערפאר נעבעך יעכב בקשתו כדי שיתפלל הרבה די פארהאלט זיך די בקשה כדי שיתפלל הרבה, מה שאין כן, הערט צו א לשון וואס ער זאגט יעצט, מה שאין כן, האדם המתפלל תמיד אף באין צר לו, שטענדיג בעט ער ערנסט, אין כל סיבה להביא עליו צרה ועקתא, נישטא קיין שום סיבה, ואף אם תבוא עליו, תסתלק מעליו מיד בבואו, זאגט ער, ס'וועט גלייך אוועקפליען פון אים, נישטא קיין שום סיבה, א מענטש וואס האלט אין איין דאווענען ווי א מענטש. ווייל די גאנצע געדאנק מיינט מען נישט מער עפעס אנדערש קול יפה לבשמים, מיינט נאר די תפילה. מיינט נישט עפעס אנדערש. אט אבער ס'וועט קומען א צרה ס'וועט גלייך אוועקפליען פון אים. די הארץ ווען ער איך דארף אייך נישט מסביר זיין א מענטש לא עלינו איז ער אפגעהיטן ווען א מענטש אין א פעקל דאווענט ער עפעס אנדערש יא? שטעל זיך דאווענען און דאס מיינט די גמרא לעולם יקדים אדם תפילה לצרה די הארץ זיינע זאל אויך זיין אי קוים לקרש את קצה לקח את ישראל. ווייל דעמאלטס פעלט נישט אויס און דעמאלטס וועט נישט קומען קיין צרה און זאגט טאמער חלילה וחס עפעס צו קומען גלייך וועט עס אוועקפליען פון דיר. וויסן אביסעלע גייסט צו צו א תפילה הערט א לשון פונעם ש"ך ש"ך על התורה פון גורי ארי' זאגט א מורא'דיגע ווארט די וואך ויעתר יצחק פארוואס איז רבקה געווען א עקרה פארוואס איז רבקה הערט א מורא'דיגע לשון דארטן ער זאגט אזוי די עולם האט איינער האט אמאל געטראכט האסט אמאל געטראכט ביסט א אייניקל פון בתואל הארמי

איז געווען א טאכטער פון לבן הארמי, ביסט א אייניקל פון לבן הארמי? ניין, ווייל רחל איז געווען א עקרה. און די דאווענען האט איר געמאכט פאר א אנדערע מענטש. וואס איז מיט לאה? און די אלע אייניקלעך פון לאה? די לאה האט געוויינט פארן שידוך, איז שוין דעמאלטס געווארן א אנדערע מענטש. ווען זי האט מורא געהאט זאל נישט אריינפאלן חלקו של עשו. פארליין אביסל פון דעם לשון זיינע, ווייל ס'איז דא אזעלכע לשונות דארף אריינגיין. סיבת העקרות היא. ער זאגט די וואך אונזער פרשה זאגט ער די וואך די ש"ך. סיבת העקרות היא פארוואס איז זי געווען א עקרה? ער, ער.

וכל זה איז געווען כדי לנקות זרע ישראל כדי שלא יהיה להם שום אחיזה אין מדינת עכו"ם, זאלן נישט זיין זייערע אייניקלעך. ולזה אמר, זאגט ער ויעתר, כמו העתר שמהפך את התבואה מלמעלה למטה, כן נתהפכה מעקרות געווארן אנדערע מענטש, נו, נאך א תפילה ווערט ער אנדערע מענטש.

ס'איז דא אזעלכע וואס זענען ממשיך, דאס איז די שך. עד כאן דברי השך. ס'איז דא אזעלכע וואס זענען ממשיך, כידוע אין חזל שטייט אז אברהם אבינו געווען א עקר, אברהם ושרה, אברהם איז געווען א עקר, יצחק איז נישט געווען קיין עקר, נישט יצחק און נישט יעקב. די אמהות, יצחק נישט יצחק, איז זענען זיי מסביר דאס איז די פשט לויט דעם שך. ווייל אברהם אבינו האט מען דאך געדארפט מנתק זיין זאל נישט זיין קיין אייניקל פון תרח. זאל נישט זיין קיין אייניקל פון תרח, איז ממילא נאכן עקר געווארן מתפלל זיין ווערט א אנדערע מענטש, אבער יצחק איז שוין בן אברהם, יעקב איז שוין בן יצחק, נישט געדארפט מנתק זיין, ממילא פאר דעם זיי נישט געווען קיין עקר. דאס איז די גאנצע אויף יעדן מאל, מען מיינט נישט עפעס אנדערש, מען מיינט תפילה, מען מיינט נישט עפעס אנדערש, מען מיינט תפילה, ניין, עס זיך זיכן יעצט אלע קמיעות שבעולם מיט אלע סגולות שבעולם עס זיך יעצט זיכן, אלע, מען מיינט נישט עפעס אנדערש גלייב מיר, מען מיינט תפילה, מען מיינט גארנישט עפעס אנדערש, תפילה. דאווענען. מסיים, מסיים רבינו בחיי, מסיים דער רבינו בחיי א מורא'דיגע לשון, ומכאן יש ללמוד עוד כח התפילה, שהיא גדולה מאוד ואפילו לשנות הטבע, דאס וויל אונז אויך די תורה דא אויסלערנען. דאס איז פאר אונז תורה, אז איך מיט מיין תפילה איך משנה זיין הטבע, יעדער איינער מיט זיינס, מכאן יש ללמוד עוד כח התפילה שהיא גדולה מאוד, ואפילו לשנות הטבע, ומטעם זה הזכיר כאן לשון ויעתר, ולא אמר ויתפלל או ויצעק, ושאר הלשונות, זאגט רבינו בחיי פארוואס? כי מלשון עתר, כמו שאמרו בסוכה, סוכה י ד,

מיר זענען געקומען צום אבני נזר, האט ער אים געזאגט, איז דאווען! האט ער אים געזאגט, אויף דעם בין איך געקומען, ילך אצל חכם ויבקש רחמים. האט ער געזאגט, ניין, די מאירי זאגט דארטן ילך אצל חכם וילמד ממנו דרכי התפילות, דו זאלסט זיך אויסלערנען פון אים, פון חכם זיך אויסלערנען מיט רמב ם, ויבקש, דו זאלסט בעטן רחמים, ווי זאלסט בעטן? איז אים נישט געפאלן. האט זיך אנגעלייגט אויפן אויפן רבי'ן. ער האט אים צווינגען נאכאמאל, ס'איז נאכנישט געהאלפן געווארן. זייער פיין, ילך אצל חכם, אבער דו בקש רחמים אויכעט.

איך דערמאן דא אז ס'שטייט אין מדרש אויף ווי ויעתר יצחק ששפך תפילות בעושר, די מדרש דרשנ'ט עתירה מלשון עושר, אז ער האט געשפכט, עושר טייטש אסאך תפילות, אסאך תפילות, בעושר. ער ברענגט תכלת מרדכי אזוי דער ברעזשאנער רב, אז ס'איז אמאל געקומען איינער געווען עפעס א גרויסער גביר, און ער האט נישט געהאט קיין קינדער, האט ער געשיקט זיין רעבעצן צו רבי מאיר פרעמישלאנער, און ער האט געזאגט פאר זיין רעבעצן זי זאל זאגן פאר ר' מאיר פרעמישלאנער אז ער איז מוכן אפילו מוותר זיין אויף די עשירות די עיקר ער זאל האבן א בן זכר ער איז מוכן אפילו מוותר זיין אויף די עשירות די עיקר ער זאל האבן א בן זכר זי איז אריינגעקומען צו ר' מאיר פרעמישלאנער די ערשטע מאל זי זעט א רבי'ן די ערשטע מאל זי זעט א רבי'ן זי געווארן אזוי פארלוירן האט זי געזאגט איר מאן האט געבעטן זאגן אז ער איז מוכן אפילו צו זיין א עושר די עיקר ער זאל האבן א זרע של קיימא אין מוותר אויף מיך אפילו צו זיין א עושר דער עיקר א בן זכר זאל קומען און די גבאים האבן זיך צולאכט האט ר' מאיר פרעמישלאנער געזאגט וואס לאכט עטס זי רעדט דאך וואויל זי רעדט אמת איר מאן איז א שוטה מיטן אייבערשטן דארפסטו מאכן אזעלכע הסכמים איך בין מוותר אויף די עשירות און גיב מיר א בן זכר מיטן אייבערשטן דארפסטו מאכן הסכמים דער אייבערשטער קען נישט געבן עשירות מיט א בן זכר זי האט גערעדט צו די זאך ער האט גערעדט ווי א שוטה אזוי האט ר' מאיר פרעמישלאנער געזאגט ברענגט דער וויזשניצער רב די מעשה, זאגט ער דאס איז דער טייטש, יצחק אבינו איז דאך ידוע געווען א גרויסער עושר, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך, יעצט האט ער געדארפט געהאלפן ווערן מיט קינדער, שפך תפילות דער עושר מיט די עשירות, אויך די עשירות און אויך דעם בן זכר מיט תפילות טוט אלץ מאכן מיט תפילות, אייבערשטן דארפסט מאכן עפעס הסכמים גייסט מאכן, שפך תפילות דער עושר. יא רבותי! יעקב ואלה תולדות יצחק בן אברהם יעקב ועשו האמורים בפרשה אלע פרעגן דאך וואס וויל דא רשי? וואס איך ווייס נישט איך זעה נישט דאך אפאר פסוקים אז ס'איז געבוירן געווארן יעקב ועשו רשי דארף דיר זאגן ווער איז די תולדות יעקב ועשו האמורים בפרשה אונז ווייסן מיר נישט וואס דא גייט פאר אלע ספרים אלץ רעדט ארום וועגן דעם שוין נאר אונז האב איך אויך געגעבן אביסל דעם רעדט איך יעצט בדרך ה

מען רופט אים אן אדום, פארוואס? שטייט די וואך, האט מען דאך געליינט, אל כן קרא שמו אדום, פארוואס? ווייל ער האט געבעטן, הלעיטני נא מן האדם האדם הזה. איך וואלט אים גערופן הלעיטני. וואס איז אדום? ווייל דאס איז געווען רויט, ווייל דער נזיד עדשים איז געווען רויט, וועגן דעם רופסטו אים אדום. רוף אים הלעיטני, רוף אים נזיד עדשים, וואס האסטו אים גערופן אדום? ווייל דאס איז געווען רויט. דאס איז די מהות פון עשיו'ן, עשיו דאס איז רויט, פשש, זעהט דאס גוט, טראך, ער וויל עס, האסט בודק געווען אפשר דאס איז, אפשר דאס פאלן, אפשר דאס פארשימלט, אפשר דאס נישט גוט, ער זעהט גלייך אז ס'איז, אז ס'איז, יענקל, עקב, סוף, בארואיג, עקב, געב זיך א באטראכט, זאלסט נישט חרטה האבן טויזענט מאל אויף דעם, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. די וועלט דערציילט איז געווען די בעל התניא, איז געווען די בעל התניא האט געהאט א אייניקל האט געהייסן ר' נחום, הערט רבותי א מורא'דיגע מעשה, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ער געהאט א אייניקל האט געהייסן ר' נחום, דער ר' נחום איז אריין געקומען צו אים, ער איז אלט געווען דעמאלטס נײַנצן יאר נאכן חתונה, און ער איז אריין געקומען מיט מיט א רעקל מיט קראגן, מיט די קראגן, וואס הייסט קראגן דאס, יא? די קראגן, ער קומט אריין מיט די קראגן, דעמאלטס איז דאס געווען די מאדע, דעמאלטס איז ארויסגעקומען די מאדע, די קראגן, ער איז אריין מיט קראגן אזוי מיט סאמעט דא, מיט סאמעט, די בעל התניא האט עס שטארק פארדראסן, עס איז געווען דעמאלטס א נייע מאדע, האט אים געזאגט טוה עס אויס, האט ער געזאגט זיידע איך קען נישט, זיידע איך קען נישט, טוה עס אויס כ'על דיר ברענגען א צווייטן, זיידע איך קען נישט. האט ער אים געזאגט טוה עס אויס, איך באצאל דיר נאך אסאך געלט פאר דעם אויך, כ'וועל דיר געבן א צווייטן, כ'וועל דיר באצאלן אסאך געלט. זיידע איך קען נישט. האט ער געזאגט טוסט עס אויס גיב איך דיר א ים מיט געלט, איך וועל דיר משפיע זיין אסאך געלט. זיידע איך קען נישט. האט דער בעל התניא אים שפעטער צוגעזאגט אויב טוסט עס אויס איז עמי במחיצתי בגן עדן.

קען נישט פארשטאנען עפעס א קליפה עפעס א יצר הרע האט זיך אנגעכאפט עפעס א עשו האט זיך דא אנגעכאפט איך קען נישט ער זאגט איך האב דיר געגעבן אסאך איך קען נישט איך האב דיר געגעבן אסאך געלט פאר דעם אסאך יעדער האט ליב געלט איך האב דיר געגעבן געלט איך קען נישט האט ער פארשטאנען ער איז פארקייטלט מיטן יצר נשתרש איז פארקייטלט מיט דעם, איז אנגעש, נשתרש געווארן, איך געב דיר אסאך געלט, איך קען נישט, האט דער בעל התניא געווען פארשטאנען אז אין דעם רגע וואס ער נעמט עס אראפ איז יעצט עמי במחיצתי בגן עדן, דארף נישט ווארטן אויף דעמאלטס, שוין שוין קונה עולמו בשעה אחת, דאס זאגט עמי במחיצתי בגן עדן, ער האט יעצט פארברענט דעם עשו יעצט איז עמי במחיצתי בגן עדן, ווייל ער איז אזוי נשתרש בחטא אין דעם דאס, יעדער איינער מיט זיין עשו, יעדער איינער מיט זיין עשו, אבער ער ווייסט, ער ארבעט. און יעדן בכל עת ובכל זמן און בכל מקום דארף מען ורב יעבוד צעיר, ורב יעבוד צעיר מיינט אז די מענטש האט א, מענטש ווען מען רופט דאס אן, אמאל רופט מען עס אן די חסידישע וועלט מוחין דגדלות, צו נאך יא פארשידענע תארים, און ס'איז דא מוחין דקטנות,

די ייטב לב די ישמח משה זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט א מורא'דיגע ווארט דארף אביסל אריין גיין אין די ביינער עפעס א שטיקל הייבט דארט אן ששמעתי פי' מה ששמעתי בחלום וואס איז דא געווען יעקב ועשו פרעגט וואס ווילסטו פון עשו ער פארשטייט נישט ישמח משה וואס ווילסטו פון עשו'ן אז דו זעסט אזא זאך אז במעי אמו איז נאך געווען עשו פירכס לצאת איז טאטש איז געווען עפעס א רע ער האט דאך שוין קאמאנדעוועט די גמרא זאגט אז נאך נישטא קיין יצר הרע די גמרא אין סנהדרין נאך נישטא אפילו קיין יצר הרע ביזן לידה איז עשו פירכס לצאת טאטש ער איז א יצירה פון רע א יצירה פון רע וואס ווילסטו פון אים וואס ווילסטו פון עשו'ן. ער האט דאך א יצירה פון רע געווען. און בכלל אויך איז ביים תירוץ פארענטפערט ער צו חזל זאגן שטייט ויקרא שמו יעקב, ווער האט גערופן יעקב? די צווייטע פשט, די אייבערשטער האט גערופן יעקב? פארוואס? ווייל וידו אוחזת בעקב עשו? די אייבערשטער רופט יעקב ווייל וידו אוחזת בעקב, די פארשטייסט אזא זאך? דער רבונו של עולם האט גערופן יעקב ווייל וידו אוחזת בעקב עשו. און נאך אמאל, די עיקר קשיא וואס ער פרעגט, וואס ווילסטו פון עשו? עשו איז דאך געווען א יצירה רע, פירכס לצאת. רבותי, הערט א ווארט, א מורא'דיגע חיזוק ווארט דער ישמח משה זאגט. זאגט ער אזוי, דער אמת איז טאקע אזוי געווען. ס'איז געבוירן געווארן דא צו צוויי יצירות, צוויי מענטשן, יעקב איז געווען כולו טוב, עשו איז געווען א יצירה שכולה רע. מ'קען נישט האבן צו אים קיין טענות, לכאורה. אבער וואס איז געווען? בשעת לידה איז דאך געווען א צווילינג און געווען וידו אוחזת בעקב עשיו. ער האט אים געגעבן א כאפ אן די פיס, זאגט די ישמח משה דעמאלטס האט זיך אנגעקלעבט יעקב אין עשיו, דאס טייטש אין עשיו איז אריינגעקומען כוחות פון יעקב, און אין יעקב'ן האט זיך אנגעקלעבט פון עשיו. וואס איז יעצט געווארן די עבודה? אז אין יעקב איז די גאנצע לעבן אראפקראצן דעם עשו, עס האט זיך אנגעכאפט אן עשו, יא, יעצט מוז מען אראפקראצן דעם עשו, דעם עשו ארויסשיסן, פארשטייט זיך נאר דורך עשה טוב, יא, אבער אראפקראצן דעם עשו, דאס איז די ארבעט פון יעקב, און עשו האט געקריגן יעצט א עבודה, עס האט זיך אנגעקלעפט אין דיר יעקב, איז די חלק הטוב, יא, דא הייסט מען פארנייעכן, ער וועט זיך לערנען דאווענען, אייוועלט, נאר עשו האט נישט געארבעט, ער וועט נישט קיין האנט אין קאלט וואסער אפילו. און יעקב האט געארבעט. זאגט די ישמח משה א מורא'דיגע ווארט, די אייבערשטער האט געזען וידו אוחזת בעקב, ס'האט זיך אנגעקלעפט אין יעקב האט זיך אנגערירט עשו, אה, ויקרא שמו יעקב, דאס איז מיין נאמען, אז ס'דא ארבעט, ס'דא א יצר הרע, דאס איז מיין נאמען, ווייל מלאכים האב איך גענוג אויבן, נתאווה להיות לו דירה בתחתונים און די אייבערשטער האט נתאווה טאקע נאר אויף האבן א מלחמה מיט עשוו'ן, ס'האט זיך אנגעקלעבט אין יעקב דעם עשו אויף דעם ויקרא שמו יעקב על שם עקב, ווייל ער האט ארבעט. זאגט ער. דאס איז געווען דער נאמען. יא, אסאך זענען דא ממשיך צו זאגן אז יצחק אבינו האט ליב געהאט עשו'ן. יא, פארוואס האט ער ליב געהאט אייזל? פארוואס? ווייל יצחק האט געזאגט, יעקב אבינו, ער איז א הערליכע בחור. עשו נעבעך האט מונה כאילו אזא שווערע יצר הרע, מען מוז אים מחזק זיין. מען מוז אים מחזק זיין, אים מוז מען ברכות. יעקב דארף נישט קיין ברכות. יעקב אבינו איז געקומען צו די, יעקב אבינו איז געקומען צום טאטן, פרעגט אים ווער ביסטו? האט ער אים געזאגט אנכי עשו בכורך טאטע איך האב אויך אן עשו איך האב אויך א יצר הרע, האט ער געזאגט אזוי גשה נא ואמושך בני קום לאמיר דיך טאפן, ויגש אליו האט אים געטאפט האט ער געזאגט יא הקול קול יעקב ער לערנט טאקע און דאווענט אבער והידים ידי עשו די ידו אוחזת האט עפעס אנגעמאכט, די ידו אוחזת בעקב האט עפעס אנגעמאכט ער האט טאקע א יצר הרע אזוי ויתן לך האלקים מטל השמים האט אים גלייך געבענטשט. גלייך געבענטשט, ווייל די גאנצע ברכה האט ער נאר געוואלט פארוואס האט ער געוואלט בענטשן עשו'ן, ווייל ער איז א נעבעכדיגער האט נעבעך א יצר הרע מען דארף אים מחזק זיין, יעקב האט אים געזאגט אנכי עשו בכורך איך האב אויך איך האב אויך דעם ברכה, איך האב עס אויך, אזוי? גשה נא ואמושך, האט ער אים געטאפט און געזען יא יא הקול קול יעקב ער לערנט און דאווענט אבער והידים ידי עשו, די ידו אוחזת האט געמאכט ער האט ארבעט ער האט דא שווערע ארבעט, ויתן לך האלקים אז די ברכות איז נאר פאר די ארבעט, ורב יעבוד צעיר, קומט שפעטער עשו. און ער שרייט צו יצחק אבינו, שוין די צווייטע מאל טרעט מען ביי נאכט, טרעט מען זיך, ווי עס שטייט דארט, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח את ברכתי, פריערט האט מען בא'גנב'עט די בכורה, און יעצט ויעקבני זה פעמים. האט יצחק אבינו אים געזאגט, וואס יעקב אבינו טוט דאך אין די געשעפטן, איז גם ברוך יהיה, דארף ער דאך אויך ברכות. יעקב אבינו טוט דאך אין די מרמה, דארף ער דאך אויך ברכות, גם ברוך יהיה. איר פארשטייט, די ברכות פון א מענטשן, די ברכות פון א מענטשן, וואס דער אייבערשטער טשאטשקעט זיך מיט א מענטשן, איז נאר טאקע ווייל דו האסט דאך אן עשו, און דו ביסט זיך מחזק, אבער נאר מיט התחזקות, ווי האט געזאגט רבי מאטל סלאנימער אין די רש י די וואך, כשזה קם זה נופל, שטייט נישט כשזה נופל זה קם, כשזה קם, דאס מאכן זיין זה קם, אטאמאטיש זה נופל, ער קען אויף טראסקען און פאלן, גיב זיך א האק, גיב זיך א הייב אויף, נישט בלייבן אזוי, נאר מיט אן התחזקות, מיט א ריכטיגע התחזקות אין יעדן מצב. יא התחזקות אין יעדן מצב התחזקות וואס גדרים וסייגים, דער מהרם שיק ברענגט א מורא'דיגע ווארט, נישט דער מהרם שיק, די ייטב לב האט עס געזאגט ביים הספד אויפן מהרם שיק, די ייטב לב האט עס געזאגט אינמיטן הספד מהרם שיק האט געזאגט עפעס א מורא'דיגע ווארט, שטייט די וואך ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, וואס איז דאס דא די צוויי זאכן? איש שדה מיט יושב אוהלים וואס איז די קשר? די שדה איז נישטא קיין מחיצות. ווער ס'געדענקט די גמרא אין חולין קוף טז, ובשר בשדה טריפה וואס דרש'נט די גמרא, בשר שיצא חוץ למחיצתו, יא? בשדה הייסט אן קיין מחיצות, דאס איז עשו, נישטא קיין גדרים, וואס ער וויל, פו, רעדט און קוקט, וואס ער זאגט, דאס איז עשו. יעקב איז די הגדרה יושב אוהלים ס'דא מחיצות, כסדר מחיצות, כסדר גדרים, דאס איז יעקב, כסדר מחיצות. יעדער איינער מיט זיינס. נו זאג דו, דא געקלינגען א אינגערמאן יענע וואך פון טאהש פון קאנאדע. דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, איך ווייס נישט קיין פשט אין די מעשה, איך ווייס נישט, איך דערצייל דיר די מעשה. ער דערציילט א מעשה אזוי, ס'איז געווען אין ניו יארק, ס'איז געווען באוויסט, נעבעך, ס'איז געווען מוצאי ראש השנה, געווען א שווערע עקסידענט, צוויי אינגעלייט זענען ארויסגעפארן פאר הצלה, און אויף צוריק צו וועג האבן זיי געהאט א עקסידענט, זענען ביידע פארברענט געווארן, לא עלינו לעבעדיגערהייט ממש, השם ישמרינו, צוויי אינגעלייט.

געווארן קראנק אויף יענע מחלה, לא עלינו. איז דער אינגערמאן, דער טאשער אינגערמאן, ער האט געזאגט, ס'האט אים אזוי וויי געטון, יענער אינגערמאן, א בחור פון פופצן יאר, בקיצור, ס'האט אים וויי געטון, ער האט מקבל געווען אויף זיך א קבלה, וואס איז געווען די קבלה? א חסידישער בחור, ער גייט יעדן טאג אין מקווה, נאר ווען ער גייט אריין אין מקווה, טוט ער אויס די ברילן. א גדר. ער האט מקבל געווען די קבלה, און ער זאגט מיר אזוי, אז דער אינגערמאן, ער איז קראנק געווען, ער איז אריבערגעגאנגען די אלע כעמאטראפיעס מיט אלעס, א שווערע יאר געווען, אבער נאך א יאר איז ער געזונט געווארן ברוך השם, א שווערע יאר אריבערגעגאנגען מיט אלע שווערע טעראפיסטן, און נאך א יאר ער איז געווארן ברוך השם געזונט, זאגט ער מיר איך האב געהאלטן שוין זיבעצן יאר האלט איך די קבלה, איך גיי אריין אין מקווה ס'איז אוטאמאטיש, איך ציך אויס די ברילן, איך פיל אפילו נישט ווי אויס די ברילן, יעצט ערב ראש השנה האט ער געזאגט איך האב געטראכט צו זיך. איך האלט עס זיבעצן יאר פארוואס? די אינגערמאן אה יענער איז שוין געזונט שוין לאנג זעכצן יאר איז ער שוין געזונט ער איז שוין געזונט זעכצן יאר און ער זאגט מיר נאך א זאך ער זאגט די מקווה וואו ער גייט איז כמעט נישטא קיין מענטשן וואס פעלט עס אויס ערב ראש השנה האב איך עס מקבל געווען איך האב עס געמאכט ערב ראש השנה אנגעטון די ברילן ער זאגט מיר אפילו איך געדענק ערב ראש השנה כ'בין געשטאנען אין מקווה אזוי גערעדט מיט די ברילן אזוי זיך באפרייט און מוצאי ראש השנה איז דאס וואס איז געשען מוצאי ראש השנה איז יענער יענער נעבעך אוועק זאגט ער איך ווייס נישט קיין פשט פון די מעשה איך ווייס נישט וואס ער האט געזאגט זאגט ער עס האט מיר איך האב עפעס געפילט כאילו אז די קבלה דאס האט אים געהאלטן ביים לעבן אונז פארשטייען נישט קיין חשבונות של מעלה אבער דאס איז געווען כך הוי המעשה מען קען מיינען וואסער א קבלה פאסטן ערב ראש חודש לערנען זיבן שעות רציפות אויסטון די ברילן

דו קענסט מיר זאגן וואס איז די געדאנק פון די הויזן זאקן? ס'איז קיין שום געדאנק נישט, אבער דיין טאטע גייט אזוי, זאגט דער רבינו בחיי די וואך א מורא'דיגע ווארט, אז די תורה זאגט ביי די בארות ווען יצחק אבינו האט געגראבן ביי די בארות, שטייט ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, זאגט דער רבינו בחיי בתוך הדברים דארטן, א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז די תורה באטאנט אז ער האט נישט געוואלט אפילו קיין נאמען פון דעם טאטן האט ער נישט געוואלט משנה זיין ווייל א איד זאל זיך נישט רירן מדרכי אבותיו, וואס דיין טאטע האט געמאכט זאלסט מאכן פונקט אזוי, ווייל דער אייבישטער לפיד וועט דיר עס טון קומען רבינו בחיי ראשונים זאגט ער שוין כשמות אשר קרא להם אביו, כשמות נישט רירן קיין נאמען, די נאמען האט טאטע געגעבן אזוי בלייבן די נאמען. זאגט דער רבינו בחיי מסיים אויף דעם אז קען זיין אז וועגן דעם איז יצחק אבינו די געאיינציגסטער פון אבות וואס האט נישט געהאט קיין שינוי השם.

רעדט נישט פריוו קיין מונימענט פארשטיי מיר נישט מען רעדט נאר די געדאנק דא וואס דא שטייט אז מען גייט דארטן אריבער דעמאלטס הייבט ער אן צו קאמאנדעווען דער דער יצר הרע ווי עס זאגט ר' מענדל פוטערפאס שטייט לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם פרעגן דאך אלע די קשיא האט געדארפן צו שטיין קודם עיניכם שפעטער לבבכם עין רואה והלב חומד האט ער געזאגט די ווייסט אז די גייסט דען אין יענעם גאס די ווייסט אז דארטן טאר מען נישט גיין אין יענעם גאס יא די ביסט צוגעגאנגען דארטן דארטן איז אחרי לבבכם פאר אחרי עיניכם

ער זאגט א מורא'דיגע ווארט וואס די בן איש חי מיט דעם טאטשט ער די וואך, וואס חזל זאגן באקאנט בזמן שאין הקול קול יעקב, הידים ידי עשו, פרעגט די בן איש חי וואס איז ידים? עשו האט נישט געהאט קיין ידים, עשו האט געהאט א ברכה על חרבך תחיה, נישט קיין ידים, נישט קיין ידים חרבך תחיה, און די זעלבע זאך פרעגט ער וואס מען זאגט ביי מוסף, און די וואך אויך געזאגט, מפני היד שנשתלחה במקדשך, וואס איז א יד? וואס איז א יד? געווען א יד אין בית המקדש, יד! ברענגט ער א מורא'דיגע מדרש, אז כשברא הקדוש ברוך הוא את הגרזן, א ברזל, ווען רבונו של עולם האט באשאפן די ברזל, התחילו כל העצים מרתת און מתייראים, אלע עצים האבן אנגעהויבן צו וויינען, געציטערט, וואס איז? זיי האבן געזאגט אז אז ס'איז דא דא א אייזן וועט מען אונז אפשניידן, עס קומט א ברזל גייט אפשניידן, זאגט דער מדרש, און דער בן איש חי ברענגט די מדרש, אז דער ברזל האט זיי געזאגט ענק האבן נישט וואס צו מורא צו האבן. פארוואס? ווייל כל זמן איין איד די ברזל אליין קען נישט שניידן, ער מוז א הענטעלע, ער מוז א יד, אויב ענק וועלן מאכן צווישן זיך אז קיינער געבט מיר נישט קיין עץ, עמד הזקן שבעצים, קיינער פון ענק געבט נישט קיין עץ, קען איך נישט שניידן, ווייל אן קיין יד קען ער נישט שניידן, ער קען נישט שניידן. זאגט דער, זאגט דער, זאגט דער בן איש חי אזוי, עשו האט געקרינגט טאקע די ברכה על חרבך תחיה, אבער די יד צו דעם חרב איז בזמן שאין הקול קול יעקב, ווען דו ביסט פורץ גדרים, דאס מאכט די יד פארן חרב פון עשו. בזמן שאין הקול קול יעקב איז הידיים ידי עשו, דאס מאכט די יד פארן חרב, ווייל די חרב קען נישט שניידן. דאס איז טייטש מפני היד שנשתלחה במקדשך. יעדער איינער האט א בית המקדש ביי זיך, ער האט א שטוב, ער האט א בית המקדש, גיב אכטונג און גיב נישט קיין יד דארטן, די יד איז ווען דו ביסט פורץ גדרים אויף אייבישע לופיקן, יעדער איינער מיט זיינע, מיט זיין בית המקדש הפרטי און יעדער איינער מיט זיין חומת אש וואס ער דארף זיין. ווי האט ער געזאגט רבי ישכר דוב בעלזער? און דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך זיל גמור זאלסט וויסן גוט אז דעלך סני האסט דא א שונא ווייל הלכה אמר רבי שמעון בר יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב זאלסט וויסן דו האסט דא א שונא לחברך לא תעביד מאך אים נישט א חבר ואידך זיל גמור דאס איז כל התורה כולה ער איז א שונא און דו ווייסט נישט וואס ער וויל און וואס ער מיינט יעקב ועשו האמורים בפרשה יעקב ועשו האמורים בפרשה

גייט ער צו צו יעקב, צו יעקב אבינו איך פארשטיי נישט מ'האט דאך אפגערעדט איך האב עולם הזה, וואס זיצטו דא? האט ער אים געענטפערט ניין היינט איז שבת און מעין עולם הבא, שבת מעין עולם הבא געהערט עס אויך צו מיר, אקעי פארשטאנען. ער קומט אריין מאנטאג ביינאכט, ער טרעפט ווייטער ס'לעבעדיג דארטן, מ'זיצט א סעודה'ניו, ס'ארבעט זיך דארט, מ'זינגט און מ. פרעגט ער אים וואס איז היינט? וואס איז היינט? זאגט ער היינט איז ראש חודש.

צו זיין שפעטער א סעודה א זון פון אזעלעכס די הייסע ווי קומען צומארגן צום שיל שנים אוחזין בטלית די די צווייטע תוספות דארטן ויחלוקו כל דאלים גבר געכאפט פיס און אנטלאפן אנטלאפן און צו וועמען איז ער אנטלאפן צו זיין שווער צו ישמעאל ער איז געלאפן צו ישמעאל און ער זאגט פאר ישמעאל שווער לעבן איך מוז פון דיר א עצה מיט דעם ברידערל דא איך האב דאך צוטיילט מיט אים ער עולם הבא איך עולם הזה איך קום אריין צו ליינען לייש איין נאכט זאגט ער ס'איז שבת מעין עולם הבא מאנטאג זאגט ער מיר היינט איז ראש חודש רוח יתירה יעצט ליל שישי זאגט ער מיר א סיום מסכת איך ווייס עס גייט ווייטער יעדן טאג דא יום טוב מארגן וועט זיין אפילו יום טוב אין די וואכן דא יעדן טאג מיט אים מוז עפעס הייס האט ישמעאל געזאגט פאר עשו הער זיך איין די גיי צו צו ברידער גיי צו צו יעקב אבינו און זאג אים אזוי איך האב דאך מיט דיר אפגערעדט איך עולם הזה און די עולם הבא איך האב נישט קיין עולם הזה פארוואס ווייל איך ווייס אז איך נישט האבן קיין עולם הבא איך ווייס איך האב נאך עולם הזה איז געענדיגט איך האב נישט איז ממילא האב איך נישט קיין טעם אין עולם הזה איך האב נישט קיין עולם הזה ווייל איך ווייס אז ס'האט זיך געענדיגט נאך דעם, האב איך נישט קיין טעם, ס'איז מיר פארביטערט דא די עולם הזה ווייל איך ווייס אז עס ענדיגט זיך אימער אז נאך עולם הזה גייט גיהנם. האט אים יעקב אבינו געזאגט איך זאג דיר צו וועסט האבן עולם הבא, גיב דיר א הבטחה עולם הבא. זאגט דער יסוד העבודה עשו וועט ארויפקומען אויבן און נעמען, ער זאגט איך וויל עולם הבא, נו וואס איז? יעקב אבינו האט מיר צוגעזאגט. יעקב אבינו האט דיר צוגעזאגט פארוואס האט ער דיר צוגעזאגט ווייל דו זאגסט אז דו האסט נישט קיין עולם הזה ווייל דו ווייסט וועסט נישט האבן קיין עולם הבא דערפאר האט ער דיר צוגעזאגט עולם הבא האט ער דיר צוגעזאגט עולם הבא האסט דאך שוין געהאט עולם הזה יא איז יעצט גלייך אין גיהנם אריין פארשטייט אז אבער יורם בירם ווער וויסן מיט דעם מעשה'לע ווי מען ארבעט אוי דארף מען וויסן מיט דעם מעשה'לע ווי מען ארבעט איך זאג מיין זיידע זיך אן וואלקע משמעות כלל זאגט א

עס איז געזאגט אזוי אז ידוע היסוד וואס שטייט פון קאצקער רבי'ן, סיי אין רוחניות און סיי אין גשמיות, א מענטשן זעט אויס אמאל ס'איז חושך, א ירידה אין רוחניות אין שאול תחתית, ס'זעט אים נישט אויס ווי זיין השתדלות קען נאך עפעס מאכן, צו ס'איז אין לערנען צו ס'איז אין דאווענען צו ס'איז אין יראת שמים צו ס'איז אין מידות, זעט אים אויס אין דר'ערד! ער קען, די, זיין השתדלות וועט שוין נישט העלפן. זאגט די קאצקער רבי א באקאנטע ווארט, אז די יסוד פון א אידן איז נישט זיין השתדלות, זיין השתדלות וועט טאקע נישט העלפן, נאר דער רבונו של עולם וויל זאלסט טוהן, און אז דו וועסט טוהן וואס דו קענסט וועט דער רבונו של עולם העלפן. דער רבונו של עולם העלפן, ס'איז אין שאול תחתית, און ווי דער לשון פון קאצקער רבי ובסוף יבוא אפילו לידי מדריגות. אפילו לידי מדריגות. די זעלבע זאך אין גשמיות. א מענטש, אה, פארקייקלט, פארדרייט, דו זאלסט מאכן השתדלות, רואיג, דו, אל, העלפן מאכט דער אייבישטער.

דאס איז א איד אין יעדן מצב טו טו מען טוט נישט די מען זעט די וואכעדיגע סדרה ביי די בארות יא ויריבו רועי גרר וואס איז געווען מען האט זיך געקריגט אויף איין באר ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר אי ווי אזוי האט מען גערופן עשק כי התעשקו עמו שפעטער ויחפרו באר אחרת מען האט זיך אויך געקריגט ויקרא שמה שטנה דאס שטייט נישט קיין ווארט ווער עס האט מנצח געווען ויריבו דער דאָס איז אַ ייִד. קריג זיך! דו װעסט אים מנצח זײַן. דו דאַרפֿסט האַלטן אין אײן זיך קריגן מיט אים, מיט דעם, מיט דעם בחור. זיך קריגן, זיך קריגן! יאַנקעלע, הײסט ער בײַ מיר אין דער פּרשה. װער ס'איז מנצח, דאָס איז נישט דײַן געשעפֿט. דער בעל-הטורים זאָגט, עשׂו, גימטריא, שלום. זאָגט דער בעל-הטורים, עשׂו, גימטריא, שלום. פֿי, הערט זיך אײַן, דער עשׂו איז שלום, מיט חיות און װאַלד! האָט ער זיך געריסן אין שטיקער. עשׂו איז שלום? נאַ, דאָס איז דאָס, דער עשׂו. ער שלום ער איז איז ער וויל לעבן בשלום מיט'ן יצר הרע האט נישט כח זיך צו צוקריגן מיט אים דער עשו זאגט אים בלאזן פו די אלע מעשה'ס איך וויל זיך נישט צוקריגן מיט אים דאס איז א עשו דאס איז א עשו א איד לעבט וידו אוחזת בעקב האלט אין איין קנאקן אין איין קנאקן זוכט נישט קיין נצחונות ער בראוו יעבור צער אין נידעריגע זמנים אין הויכע זמנים ער האלט אין איין קנאקן אין שיסן דאס איז א איד דאס איז דער איד ס'איז דא קיין עצרת להשם אלוקיך, איינהאלט דאס איז די גאנצע איד. עצרת תהיה לכם, עצרת להשם אלוקיך. ווי זאגט ער? אייז דער אליטיינע נאמען און דעם דעם אז ער האט מיר יעצט מוס בויען גיין עברי טייטשן פסוק אליטיינע גיסט מיר אריין אנטי קאלט וואסער האלט ער נישט ביים אריינלייגן

יעקב אבינו האט געוואלט די בכורה וואס ס'איז דאך דא וואס שטייט אסאך וואס האט געמיינט די עבודה מיט אלסדינג און יעצט זאגט די הייליגע ריזשינער א פשוטע ווארט בכורה דאס הייסט התחדשות בכור דאס איז דאך די ערשטע יעקב אבינו האט געוויסט אז תכונת היסוד פון א אידן ער זאל קענען בלייבן א איד אז כסדר איז ער זיך מחדש ווייל ביי יעדן איינעם איז דא צער יעדער איינער האט נפילות יעדער איינער האט ירידות אבער די תכונת היסוד אז די מענטש האט שכל כסדר איז התחדשות בכורה עשו האט עס נישט געוואלט? עשו וואס איז תכונת עשו זאגט ער הנה אנכי הולך למות ס'גייט מיר נישט כ'האב שוין הונדערט מאל געפרואווט ולמה זה לי בכורה נאכאמאל מחדש זיין נאכאמאל נע לאז עס ויבז עשו את הבכורה איי עשו זאגט ס'קען נישט זיין קיין התחדשות דאס האט יעקב אבינו אים געוואלט באגנבנען דעם בכורה דעם התחדשות ער זאל זאל ער זאל נישט האבן קיין חלילה קיין שליטה דאס איז ביי אונז די תורה נצחי אז א יונגערמאן זאל וויסן שטענדיג מען הייבט אן פון דאס נייע יעצט גייט מען זיך נעמען לערנען שטענדיג הייבט עס א נייע מסכת איך גיי זיך נעמען לערנען

ווען נעמט ער צו די בכורה? ביי רעוא דרעוין תוספת שבת, דעמאלטס גיט ער עס א נעם צו, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, דאס איז די שלש סעודות די שלישית, די יסוד פון א יסודות פון א אידן, אז ער טוט, ער קוקט נישט אויף, קוקט נישט רעכטס און לינקס, ער ווייסט וואס ער דארף צו טון.

נאך וויפיל? נאך זעקס קינדער האט ער געהאט. ישמעאל, און ווייטער האט ער געהאט זמרן מיט יקשן מיט ישבק מיט מדון מיט מדיון. וואס איז דאס ושמרו כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו, בניו לשון רבים, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, יצחק איז געווען איז געווען שומרי דרך השם, די אנדערע קינדער איז געווען ישבק מיט מדן מיט מדין מיט ישבק. הא?

דער אייבערשטער זאל העלפן אלע זאלן אויפגעוואקסן זיין נאר מיט גוטע קינדער מיט לעכטיגע קינדער, אבער צו פארשטיין וואס דער מענטש טוט און וואס דער מענטש טוט אין רב יעבור צער, אין שווערע זמנים, יעדער איינער אין זיינע שווערע זמנים, קענסט מיר זען עפעס א מאמר וואס דער חפץ חיים האט געשריבן, שטייט אין ספר חפץ חיים חייו ופועלו, ס'איז געווען עפעס יעדן יאר זענען אריבערגעגאנגען די רוסישע זעלנערס דורך ראדין, און חפץ חיים האט געמאכט א סעודה.

ווי האט ער געזאגט דער שינאווער רב? אז משיח וועט קומען נישט צו מיר נישט צו דיר האט ער געזאגט דארטן זיין נישט צו נישט צו די אלע ספאדיקעס וועט קומען צו די זעלנערס וואס דארטן האבן זיי געשריגן שמע ישראל דארטן אין שאול אין דעם שאול אין דעם גיהנם דארטן האבן זיי געשריגן שמע ישראל צו זיי וועט ער קומען די חפץ חיים האט זיי געזאגט דעם לשון ער שטייט דארטן מה שאתם מקיימים ווען איר אין ענקערע שווערע זמנים דארטן אין אין דעם מיליטער מה שאתם מקיימים עפעס א מצווה הקלה ביותר די קלענסטע שמחתו של הקדוש ברוך הוא רבה היא לאין ערוך חשובה הרבה ללא דמיון ממצוה אף הגדולה ביותר שמקיימים אנו, פון די גרעסטע מצוה וואס איך מאך. ער זאגט ענקער פשוט'סטע קליינסטע זאך וואס ענק מאכן איז חשובה לאין ערוך זאגט בלא דמיון בכלל נישט קיין דמיון פון די גרעסטע מצוה וואס איך מאך. פארוואס ביי רב יבא צוהר? ווייל ס'איז דארטן צוהר? איך מיין יעדער איינער מיט זיין רוסישע מיליטער ארום און ארום, יעדער איינער מיט זיין יעקב ועשו האמורים בפרשה, ווען זיין עשו קאמאנדעוועט איז דעמאלטס יעדע קלייניקייט, יא? יעדער איינער מיט זיין אמורים בפרשה יעקב ועשו. ווי האט ער געזאגט דארט אין משגיח אויף יענעם בחור? דאס איז א לעבעדיגע ספר תורה.

יעקב אבינו האט געלערנט שם ועבר פֿערצן יאר שטייט אין ערגעץ נישט אין תורה ס'איז נישטא קיין קליין אינגל וואס ווייסט נישט פון דעם א קליין אינגל קומט נאך פאר כיתה א' ער קומט אריין ער האט נאך נישט קיין פיאות ער ווייסט יעקב אבינו קיין פסוק חומש ווייסט ער נישט ער ווייסט וואס הייסט חומש בכלל אבער ער ווייסט אז יעקב אבינו האט געלערנט אין שם ועבר פֿערצן יאר אין תורה שטייט עס אין ערגעץ נישט אבער ער ווייסט עס אויב איז אז מען זאגט דעם בחור אז אפשר זעצט זיך לערנען. זאגט ער, רבונו של עולם פארוואס זאל איך זיך יעצט זעצן לערנען, ווער העט וויסן אז איך לערן, די משגיח קוקט מיר שוין אן א ליידיגייער, צו די אינגערמאן, מיין שווער ווייסט שוין ווער איך בין, מיין טאטע ווייסט שוין ווער איך בין, און די משגיח די ראש כולל ווייסט, ווער העט וויסן רבונו של עולם ווער העט וויסן אז איך יעצט עפענען א גמרא, זאגט מיר רבי איז יעקב אבינו האט געלערנט שם ועבר פערצן יאר, שטייט אין ערגעץ נישט, און ס'איז נישטא קיין קליין אינגל וואס ווייסט נישט פון אים, אלע העלן וויסן האב נישט מורא, אלע העלן וויסן.

זאגט ער איז געווען א נטמן, דו ווייסט זעצט זיך יעצט אוועק, און אלע וועלן וויסן האב נישט מורא, אלע וועלן וויסן ווי טוסט. טוסט, און ווען מ'שמועסט, טון, געטון, געלעבט, מיט א פרישקייט, ווי דער רבי ר' בונם זאגט די וואך,

ויסתמום פלשתים איז געקומען די קליפה פון פלשתים סתם סתם מען האט נישט געזאגט נישט דאווענען נישט ליינען ניין יא דאווענען אבער סתם נאכאמאל זיין יא צום מנין שיר המעלות נו סתם נישט פילן די ויעתר וואס מען האט פריער געשמועסט רבינו בחיי אז דו ווערסט אן אנדערע מענטש נאכן דאווענען דעם שכל התורה אדער נישט פילן די אלע זאכן ויסתמום מיט די וימלאום עפר עפר דאס איז עצבות עצלות נאכאמאל געדאווענט נאכאמאל געלערנט נאכאמאל כולל נאכאמאל נאכאמאל א דרשה נאכאמאל א חיזוק וימלאום עפר דאס איז פלשתים די קליפה פון פלשתים ויסתמום סתם וימלאום עפר וישב יצחק ויחפור את בארות המים מיט וואסערע חיות דו שטעלסט זיך אוועק דאווענען צום אייבערשטן וואסערע חיות דו זעצט זיך אוועק לערנען נטמן בשם ועבר רעדסט צום אייבערשטן דעמאלטס אויפגעפרישט ווי דער של"ה הקדוש ברענגט א מאמר ידיעה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וואס מיינט וחי זאגט ער, רשי זאגט אין ברכות עשרה דברים נאמרו בכוס, איינע פון די זאכן איז חי, יא חי, איז רשי זאגט דארט פשט, רשי זאגט שוויטער אין אני פרישקא בלע"ז, זאגט דער של"ה הקדוש וואס מיינט וחי בהם, מיט א פרישקייט, נישט מיט קבלת סאטמער פלשתים, גיב א לעב אויף, נישט הנה אנכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה, דער פרישקייט אין יעדע זאך. און ער ווייסט ווען מען שמועסט ארום אז יעקב אבינו האט אים פארקויפט די בכורה, אה, עשו האט אים פארקויפט די בכורה פארוואס? אויף וואס האט ער געקויפט די בכורה? וויפיל האט ער באצאלט אויף דעם? נזיד עדשים, אלע רעדן ארום, דאס איז א מכירה? אה? קענסט פארקויפן א גאלדענע זייגער, בכלל נישט קיין דמיון, גאלדענע זייגער פאר פאר דריי פיאסטער? וואס איז דאס פאר נזיד עדשים? וואס איז פשט אין דעם? מען דערציילט נאך אז בעל שם הקדוש, איינער אריינגעקומען צו בעל שם הקדוש און ער האט זיך מזכיר געווען אז די פרנסה איז אין דר'ערד, נישטא קיין געלט, ס'איז נישטא קיין עסן, ס'איז איום ונורא און ער האלט פארן חתונה מאכן א קינד ער ווייסט נישט וואס צו טון, פרנסה איז אין דר'ערד. פרעגט אים דער בעל שם הקדוש, עפעס האסטו געלט? האט ער געזאגט, יא, ער האט הונדערט רובל. האט דער בעל שם הקדוש געזאגט, גיי ארויס מיט די הונדערט רובל, און די ערשטע ביזנעס זאלסטו קויפן, וועסט מצליח זיין. די ערשטע ביזנעס זאלסטו קויפן וועסט מצליח זיין ער איז גלייך ארויס פון בעל שם הקדוש ארויסגעפארן מיט די הונדערט רובל און ארויסגעפארן אויפן וועג איז ער אריינגעגאנגען אין א האטעל האט געדארפט שלאפן ביינאכט וויפיל קאסט איבער נאכט שלאפן הונדערט רובל הונדערט רובל איך גיב ארויס די הונדערט רובל אויפן בעט וועל איך נישט האבן קיין וועל איך נישט האבן וואס צו מאכן ביזנעס הונדערט רובל איז ער געשלאפן דארטן אין פרוזדור, אין פרוזדור געבליבן דארטן שלאפן, אינמיטן נאכט דארטן אריינגעקומען סוחרים, זיי האבן געהאלטן נאך א גוטע ביזנעס, אידן, אידישע סוחרים, אבער פוחזים וריקים, לצים, געפערליכע, אינגאטשעס, זיי האבן דארטן אפגעלאכט כל היקר לנו, יעדע אידישע זאך, יעדע הייליגע זאך האבן זיי אפגעלאכט מכל, און איינער פון די אינגאטשעס דארטן האט געזאגט, איך בין מוכן מיין עולם הבא צו פארקויפן, אזוי אינמיטן טרינקען און רעדן, איך בין מוכן צו פארקויפן מיין עולם הבא פאר הונדערט רובל.

אבער דער איד איז אריינגעלאפן נאכדעם צום בעל שם און האט אים געזאגט, רעבע לעבן, אבער איך שלא אהיה ממה נפשך בין איך דאך דא א מקח טעות, פארוואס? ווייל אויב איז זיין עולם הבא ווערט נאר הונדערט רובל, ווי האב איך געמעגט יעצט נעמען צוויי הונדערט פופציג טויזנט רובל? אויב זיין עולם הבא איז ווערט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט רובל, איז ווי אזוי האב איך עס דעמאלטס געמעגט אפקויפן פאר הונדערט רובל? ווי אזוי האב איך געמעגט? אויב ס'איז ווערט צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזנט רובל ווי האב איך געמעגט קויפן פאר הונדערט. האט דער בעל שם הקדוש אים געזאגט בארואיג זיך בארואיג זיך, ס'איז נישט קיין מקח טעות און נישט קיין אונאה, עולם הבא האט נישט קיין פרייז, די פרייז פון עולם הבא איז וויפיל דו שאצסט עס, אין אנהייב אז ער האט געזאגט פאר הונדערט רובל פארקויפט ער עס, איז ווערט געווען הונדערט רובל, יעצט אז ער האט גוט אנערקענט אז ס'איז צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט רובל איז דאס די פרייז צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט רובל. במה דברים אמורים, מען פרעגט זיך א קשיא, וויאזוי האט ער פארקויפט די די די בכורה פאר נזיד עדשים, אז דער עשיו האלט אז די בכורה איז נזיד עדשים און דאס איז די פרייז זיינע, דאס איז די פרייז זיינע, פארוואס רעדן מיר וועגן דעם? ווייל מען רעדט דאך אונז רעדט מען דאך אויף אונזער היימישע עשיו, מ'זאל געהיטן ווערן, יא? אז דער עשיו, די גאנצע תפילה בציבור ביי דיר, יא? פאר הונדערט דאלער ביסטו מוותר אויף א תפילה בציבור, איז דאס דיין פרייז?

תפילה דאס אלסדינג שאצט זיך ווי דו שאצסט עס אפ אזוי ווי דו וועסט זיך שטעלן צום דאווענען אזוי וועט ווערן די דאווענען געהאלפן דאס שפיגלט זיך דער ווי דו וועסט עס שאצן יעדער איינער מיט זיין עשיו און מיט זיין בכורה און מיט זיין און מיט זיין נזיד עדשים ווי זאגט דער חפץ חיים סרנו ממצותיך ווייסט פארוואס ווייל ולא שוה לנו האסט נישט געוויסט דעם פרייז דערפון האסט נישט געוויסט די פרייז נישט זיצן יעצט עפענען אביסל די פרייז הייסט עס זאלן זיך קיין לאקשן נישט פארקויפן שוין לאמיר מסיים זיין מיט אן אנדערע ענין

ערשטע זאך, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, דער רמבן זאגט וואס הייסט חוקותיי. אונז ווייס מען חוקותיי אויף וואס איז נישטא קיין טעם, הא? פרה אדומה. רמבן זאגט חוקותיי, ללכת בדרכי השם, להיות חנון ורחום, עושה צדקה ומשפט, ולצוות את בניו ואת ביתו בהם. פרעגן אלע די קשיא, דאס איז חוקותיי? האבן גוטע מידות, טון א טובה א אידן, דאס הייסט חוקותיי? ס'איז בלי טעם. און דער רב שוואב זאגט, יא, עס איז דא אזעלכע יונגאטשעס וואס עס האט נישט קיין שום טעם איך זאל מאכן מיט אים א טובה, וואס ער האט מיר אנגעמאכט און איך זאל איך זאל נאך פאר אים טוהן א טובה? ס'איז חוקותיי ס'איז בלי טעם אויף דעם שמע אברהם בקולי וישמר משמרתי חוקותיי זיי זיין וואס זאגט דער רמבן חוקותיי ללכת בדרכי השם להיות חנון ורחום ווי דער הייליגער רמק זאגט וואס א טובה טוהן יענעם אפילו ער טוהט דיר פארקערט ווייל דער אייבערשטער מאכט מיט דיר אויך די זעלבע זאך חוקותיי להיות חנון ורחום ללכת בדרכי השם להיות חנון ורחום עושה צדקה ומשפט, ולצוות את בניו ואת ביתו בהם. דער ספורנו זאגט דא א מורא'דיגע לשון. נאר פארוואס יצחק אבינו האט ער צוגעזאגט נאר עקב אשר שמע אברהם בקולי, יצחק אבינו אליין האט געהאט ווייניג זכותים? ער איז געווען גרייט דא אויף די עקידה מיט א מעסער? ס'איז געווען ויעקד את יצחק בנו? און דער רבונו של עולם זאגט צו פאר אברהם און פאר יצחק אבינו נאר בזכות דעם טאטן? זאגט א מורא'דיגע לשון דער ספורנו, ער זאגט אזוי, ויש עקב אשר שמע אברהם בקולי, זאגט ער וישמר משמרתי, אברהם אבינו, עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי וואס איך דארף טון, שהיא לגמול חסד. לגמול חסד. כאמרו, כל אורחות השם חסד ואמת. ער וישמר משמרתי דערפאר דארף איך דיר קינד ווייל דו ביסט א זון זיינער דארף איך דיר א טובה טון. זאגט ער וואס האט אברהם אבינו געמאכט? זאגט ער משמרת המיוחדת לי שהיא לגמול חסד, כאמרו כל אורחות השם חסד ואמת. ולהורות חטאים בדרך, וזה עשה ווען האט עס אברהם אבינו געמאכט כאשר קרא בשם ה', ושמר גם כן מצותי חוקותיי ותורותי, שנצטוו בני נח, ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים כמופת הרבים. יעצט הערט וואס ער זאגט. מורא'דיגע לשון דאס קען נאר א ראשון זאגן. אזא לשון קען נאר א ראשון זאגן. הנה, ליצחק תלה בזכות אחרים עתה, ער זאגט עס נאר בזכות אברהם אבינו, וכן למטה שטייט שפעטער אפאר פסוקים שפעטער, באמרו והרביתי את זרעך, בעבור אברהם אבדי, וועגן דיין טאטן, אלסדינג נאר וועגן טאטן, ולא כן נאמר ליעקב, ביי יעקב אבינו שטייט נישט אזא ווארט וועגן דיינע טאטעס, וועגן אים אליינט. און כל שכן לאברהם, ביי אברהם אבינו אוודאי שטייט נישט אזא זאך לענ ד, זאגט ער פארוואס? זאגט ער וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם, פאר יצחק אבינו האט געטוהן מיט אנדערע, ער איז געווען קודם נאר אין זיך, אפילו ער איז געווען עקידה, ער מיט אלסדינג אבער האט נאכנישט געטוהן מיט אנדערע, אי דערפאר האט ער געדארפט זאגן נאר בזכות'ן טאטן.

אמנם, זאגט ער ליעקב זאגט דער ספורנו, לא תלה בזכות אחרים כלל, פארוואס? כי הוא אמנם מנעוריו יושב אהלים ללמוד וללמד דעת את העם, בפרט באהלי שם ועבר, ששם עלה כל מבקש השם בלי ספק. ס'איז דברים נוראים וואס דא שטייט, מען זעט נאר וואס דער אייבערשטער האט ליב מ'האט נישט קיין השגות אין אבות הקדושים, אז כל זמן ער האט נישט געטון פאר אנדערע האט מען געדארפט זאגן בזכות'ן טאטן, בזכות'ן טאטן, אלסדינג דאס איז לגמול חסד, מקרב זיין מענטשן, מקרב זיין מענטשן. טוהן פאר אידן אין אלע עניינים בבית ובחוץ. זאגט א בעהב אין א שרה אמנו שטייט נר דלוק מערב שבת לערב שבת. און וואס הייסט נר דלוק שטענדיג ערב שבת א מצב אין יעדע אידישע שטוב. יעדע אידישע שטוב צו שול און שבת גייט צינדן לעכט. ביי שרה אמנו איז געווען מערב שבת לערב שבת אזוי, די מצב איז געווען מערב שבת לערב שבת, שטענדיג שלום ושלווה און פרייליך דערהויבנס, אבער איך מיין דא האט עס א נקודה דא אנקומען, יעצט א געוואלדיגע ווארט האט געזאגט דער ראש ישיבה פון מאור התלמוד פון רחובות, פון רחובות, ער זאגט אז א. חזל זאגן די מצות הדלקת נרות איז אויף א פרוי, די גמרא זאגט דארט אין שבת ל ב, רשי זאגט דארטן פארוואס, פארוואס, פארוואס, רשי צוויי זאכן, איין טעם פארוואס איז די פרוי, וועגן חטא של חוה, כבתה נרו של עולם, זי האט אויסגעלאשן נרו של עולם, דערפאר דארף זי, דארף זי צינדן לעכט, רשי זאגט ועוד נאך א טעם, שצרכי הבית תלויים בה. צרכי הבית תלויים בה געזאגט א זיס ווארט ער זאגט אין בית המקדש זאל אריין גיין איינער א טיפש א טיפש גייט אריין אין בית המקדש יא א חסר דעה ער זעט כהנים שעכטן בהמות מען מאכט הפשט וניתוח מען גייט בארוועסיג ביז די ברכיים מיט בלוט און איינער וואס האט נישט קיין דעת זעט אויס פונקט א איטליז פונקט א יאטקע מען שעכט דא מען שפריצט דא מען זעט נישט דא עפעס איז האט נישט קיין דעת, ער ווייסט נישט וואס הייסט קרבן ריח ניחוח, קודש קדשים, שחיטתן בצפון, ווייסט גארנישט, ער האט זיי געהאט ביי א יאטקע. איז אלעס געווען זאגט ער ביז הדלקת נרות המנורה, ווען מ'האט געצינדן די לעכטלעך, ווען אהרן הכהן האט געצינדן, דער כהן האט געצינדן, דעמאלטס האט מען שוין געזען ניין ניין ניין, דאס איז שוין עפעס אנדערש, דאס איז א בית המקדש, דאס איז שוין מגלה געווען אויף די אלע קרבנות אז עס איז הייליגע זאכן, עס איז שוין מגלה געווען אויף אלע קרבנות, און אזוי די זעלבע זאך א פרוי אין שטוב. און דאנערשטאג פרייטאג זי קאכט זי באקט זי שפאנדזשעט זי טוט פונקט ווי עפעס א עוזרת פונקט ווי א גויטע וואס העלפט דא הא א גויטע וואס העלפט דא ער העלפט דא א משרתת דא גייט צינדן לעכט נר דלוק ווען מ'גייט צינדן לעכט דעמאלטס איז מגלה אויף אלצדינג ס'איז עבודת הקודש מגלה אויפן גאנצן אז עפעס א מקדש זי נישט קיין משרתת און דו זאלסט וויסן נאך פארן לעכצן אז זי איז נישט קיין משרתת, דארפסטו איר צולייגן א האנט אויך, על כל פנים אבער זי זאל פארשטיין, דעמאלטס איז זי ביי די לעכצן, דעמאלטס איז מקדש דעם גאנצן שטוב, זי באווייזט וואס טייטש עקרת הבית, דאס זאגט רשי ועוד, שצרכי הבית תלויים בה, דערפאר איז דאס מקדש דעם בית, אז ס'ווערט דא א בית המקדש, א עקרת הבית, נישט קיין משרתת, אז א דערהויבענע זאך, א הייליגע זאך. אבער, איר מיינט דאך דא וואס מ'שמועסט דא, אז. אז ס'שטייט דאך משום שלום בית, שלום בית, יא. ס'איז דאך דער נר, שלום בית. שלום בית. ווייל ווי זאגט ער דארט נאך די אלטע דינגער, איינער האט גערופן די לבנה צו דין תורה. גערופן די לבנה צו א דין תורה, וואס איז? זאגט פארן רב, ווי איך גיי רודפ'ט ער מיר, לויפט ער מיר נאך, איך גיי אין מזרח איז ער אין מזרח, אין מערב אין מערב, איך שטעל זיך אוועק, שטעלט ער זיך אוועק, איך גיב זיך א בייג, בייגט, איך פאל, ער רודפ'ט מיך, כ'ווייס נישט וואס צו טון. האט דער רב אים געזאגט, איך הער וואס דו זאגסט, אבער כ'מוז הערן א צווייטן צד, קום מארגן. קומט מארגן, זאגט יא, כ'האב גערעדט מיט די לבנה. און געזאגט אז דו ביסט גערעכט אבער דו הייבסט זיך אן. פארוואס? ווייל דו קוקסט, פארוואס קוקסטו אויף מיר? הער אויף צו קוקן, הער אויף צו דרייען דעם קאפ אזויפיל. במה דברים אמורים. דער ווארט וואס שטייט פון ר' פון א הייליגן ווארקער רעבן, דער ווארט שטייט פון ר' חיים וואלאזשינער, אבער ר' חיים וואלאזשינער שרייבט שוין אויף דעם בדוק ומנוסה, שטייט אין כתר ראש, כתר ראש בדוק ומנוסה, כתר ראש קי"ט שרייבט ער. רבי חיים וואלאזשינער זאגט אויף דעם ווארט בדוק ומנוסה, פונעם ווארקער רעבן, זיי זאגן אז אלע, שטייט די וואך א פסוק אזוי, רבקה אמנו זאגט פאר לבן, רבקה אמנו זאגט פאר יעקב אבינו, קום ברח לך אל לבן אחי חרנה, אנטלויף צו מיין ברודער, עד אשר תשוב חמת אחיך, ביז עשו וועט זיך בארואיגן, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו. איז רבי חיים וואלאזשינער, איך גיי זאגן מיט זיין לשון ווייל ער שרייבט מנוסה, ער שרייבט בפועל, ס'איז מנוסה, ווען צוויי מענטשן זענען צוקריגט, איינער האט אויפן צווייטן, ער איז צוקריגט, צוהארגעט, אין דעם רגע טאמער איך הייב אים אן דן זיין לכף זכות, איך הייב אן צו טראכטן, אה, דו קענסט טראכטן. קענסט טרעפן גוטע זאכן אין יענעם, כ'נעם א מיקראסקאפ אויף טרעפן אין יענעם אז יענער איז נישט אזא גרויסע רשע, און שפעטער וועל איך געוואר ווערן איך בין אויך נישט אזא גרויסע צדיק, יא ארום ארום און ארום, זאגט רבי חיים וואלאזשינער ס'איז בדוק ומנוסה, אז אינעם רגע וואס איך גיב א טראכט אויף יענעם לכף זכות איך מאך אים פאר א צדיק ביי מיר, באותו רגע גייט אראפ פון יענעם די שנאה, ער ווערט א אוהב גמור, ער ווערט א גוטע פריינט, באותו רגע, ער זאגט ס'איז מנוסה. איז רבי חיים וואלאזשער איז דא שרייבט רבי חיים וואלאזשינער און זיין זון אין פה קדוש רבי יצחק רבי איצל שרייבט מען אז דאס איז די טייטש עד אשר זי זאגט לבן רבקה אמנו זאגט פאר יעקב אנטלויף עד אשר תשוב חמת אחיך ביז עשו וועט זיך בארואיגן אבער האט ער געזאגט איך ווייס נישט אבער ווען איך ווייס נישט ווען האט זי אים געזאגט דו ווייסט ווען עד שוב אף אחיך ממך ווען דו וועסט זיך בארואיגן פון אים וועסטו וויסן ער האט זיך בארואיגט פון דיר ווייל אין די זעלבע מינוטן ווען דו בארואיגסט זיך דו לאזט אראפ די שנאה גייט אראפ פון אים דער וואורקער רבי זאגט אויפן המשך, עד שוב אף אחיך ממך וואו שטייט ושכח את אשר עשית לו, טייטשט דער וואורקער רבי, עד שוב אף אחיך ממך ווען דו וועסט דיך בארואיגן פון אים זאלסטו וויסן אז ושכח את אשר עשית לו האט ער פארגעסן וואס דו האסט איהם געמאכט. אלץ ווענדט זיך נאר אין מיר. אלץ ווענדט זיך נאר אין מיר. איז אז א מענטש האט צופיל פראבלעמען מיט דעם און מיט יענעם און מיט נאך זיבן. בבית ובחוץ אלע רודפן מיך, אלע רודפן מיך. ער איז א נרדף פחד. שטייט אלע רודפן מיך. אינעם רגע וואס דו לאזט אראפ, דו הייבסט אן צו טראכטן, די לשון איז ביי אים אזוי, דבר מנוסה, פון רבי חיים וואלאזשין, דבר מנוסה, אם יהיה לאדם שונאים חס ושלום, יפעול אצל עצמו שהם צדיקים גמורים, וידון אותם לכף זכות, ומיד יתהפך לבבם לאוהבים לו. אויפן מינוט גייט אראפ פון זיי די שנאה, זאגט ס'איז בדוק ומנוסה. זעלבע ווערטער, שני נביאים מתנבאים, רבי חיים וואלאזשינער, ער זאגט עס אויפן אנהייב פסוק, עד אשר תשוב חמת אחיך, ווייסט ווען ס'איז תשוב חמת, עד שוב אף אחיך ממך, ווען דו זעסט אז דו האסט זיך בארואיגט פון אים, האט ער זיך בארואיגט פון דיר, און וואורקער רבי זאגט עס, עד שוב אף אחיך ממך, ווען דו וועסט פילן דו האסט זיך בארואיגט פון אים, זאלסטו וויסן אז ושכח את אשר עשית לו, אז ער האט פארגעסן וואס ער האט געמאכט.

איז נישט סתם א מוסר ער איז געווען אחראי אויף רציחות נפשות פון אידן איינגעזעצט אידן געפייניגט אידן אז די גמרא זאגט א מוסר איז מורידין ולא מעלין האט ער געהאט דעם פילן שיעור אין דעם דעם פילן שיעור אידן האבן געליטן פון אים געפערליך ער דערציילט אזוי אז עפעס א טאג איז אריינגעקומען א איד אין בית דין דארטן צו די מרא דאתרא צוקלאפט און געוויינט און אנגעשמירט די פנים מיטן גאנצן רעקל מיט שאלעכץ פון אייער. און ער דערציילט פארן רב אזוי, אז ער איז אריינגעקומען דא מיט אסאך אייער אויף צו פארקויפן דא אין שטאט, פון א דארף דערנעבן, ער האט אסאך אייער, און דער מוסר האט אים געטראפן האט אים געצווינגען אריינברענגען די אלע אייער צו זיך אין חצר, האב איך אריינגעברענגט, און איך האב אים געבעטן באצאל, האט ער גענומען א שטעקן און צובראכן אויף מיר אפאר אייער. און ער וויל מיר נישט באצאלן, האט דער מרא דאתרא גלייך געזאגט פארן שמש בית דין, גיי ברענג אים דא אריבער, ברענג אים דא, האט די שמש בית דין זיך געבעטן שלח נא ביד תשלח, האב רחמנות שיק א צווייטן, ווייל אלע האבן מורא געהאט פון אים, מען האט מיט אים נישט געוואלט אנהייבן ווייל מען האט געוואוסט ער, האט דער רב געהייסן ניין זאלסט צוגיין צו אים, ער איז צוגעגאנגען צו אים, האט ער אים די מוסר אנגעזידלט, האט אים אנגעשריגן, און ער איז צוריק געקומען און האט געזאגט פארן רב האט מיך נאר אנגעשריגן, האט דער רב געזאגט גיי צוריק צו אים און זאג אים נאכאמאל אז טאמער קומט ער נישט יעצט איז ער בשמתא, שטייט אין שלחן ערוך. ער איז צוריק געגאנגען און האט אים עס געזאגט, און דעם צווייטן מאל זיך זוכה געווען אפאר גוטע קלעפ פארט, צווייטן מאל האט ער אים גוט אנגעזעצט די ביינער. ער איז צוריק געקומען צום רב, גארנישט. שבת קודש. דער יא דער מוסר איז דאך געווען אלס אנגעטון ווי א פרומער איד, ער איז געווען אין בית מדרש, דער גבאי האט אים געגעבן עליה, דער גבאי האט פון גארנישט געוואוסט, און יענער האט געוואלט גיין עולה זיין, דער מרא דאתרא איז גלייך ארויף, דערציילט רב נחום שאדיקער, ער איז ארויף געגאנגען גלייך אויפן בימה און געזאגט דו שייגעץ גייסט אראפ פון דא, דו טארסט דאך נישט עולה זיין, שולחן ערוך א א א מען טאר נישט עולה זיין, האט דאך עובר געווען און איז אין א שמתא. ער איז אראפ געגאנגען אזוי בלאסערהייט און שטילערהייט האט ער געזאגט איך וועל זיך אין דעם ראבינער נאך נוקם זיין, און די עולם האט געוואוסט אז ער איז א אומר ועושה. אינמיטן די וואך האט ער דערציילט פאר רבי יוסף חיים האט ער געהאט א האט דער רב געהאט סנדקאות אין א אנדערע שטאט איז ער האט גענומען א פערד און וואגן און געפארן א גאנצע נאכט מיט רבי נחום שאדיקער מיט די מספר און מיט נאך א בחור צוויי בחורים און געפארן זיי ביידע און רבי נחום שאדיקער האט געזעהן אינמיטן וועג ס'איז געווען טיף אינמיטן נאכט אז דער מוסר לויפט נאך מיט א מעסער און און ער זאגט פאר רב נחום און רב נחום שאדיק האט עס געזאגט פארן מרא דאתרא און דער מרא דאתרא האט געזאגט אזוי האט ער געהייסן גלייך דעם פערד דעם פערד און וואגן אפשטעלן נארמאל דארף מען אנטלויפן ער האט געהייסן ניין אפשטעלן און דער רב האט זיך פארטיפט פארמוח'ט פארמוח'ט און דער מוסר איז אנגעקומען און ווען דער מוסר איז אנגעקומען געווען עפעס אינטערעסאנטע זאך דער מוסר איז אראפגעגאנגען און ער בעט דעם רב גיב מיר רשות אנזעצן די ביינער דא פאר דיינע צוויי גבאים דא, גיב מיר רשות און האט ער געזאגט חס ושלום חס ושלום, האט ער געזאגט איין פליק לאמיר זיי געבן, לא תגע בו יד, און נאכדעם האט ער געזאגט דער מוסר, איז זיי מיר מוחל אויף וואס איך האב געטון, איז אזוי האט ער געזאגט פארן רב, איז זיי מיר מוחל, האט דער רב אים געזאגט ס'איז נישטא קיין מחילה לא בזה ולא בבא, און די שמתא גייט נישט אראפ לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ביז דו גייסט נישט באצאלן פאר יענעם פאר די אייער און ביסט אים מפייס פאר דעם אויך. האט דער מוסר ארויס גענומען צען רובל פון קעשענע, און ער האט געזאגט פארן רב אזוי, די אייער איז נישט ווערד געווען קיין צען רובל, די אייער איז געווען אסאך ווייניגער, דער רב זאל עס עהם איבער געבן פאר די אייער, און די רעשט זאל זיין דמי פיוס. אקעי, בסדר, מוחל. ער האט עהם געגעבן די צען רובל, און דער רב איז געפארן ווייטער. רב פארט ווייטער, האט ער געזאגט ר' נחום שאדיקער פאר רבי יוסף חיים, ער איז צוגעגאנגען צום רב אין וואגן, ער האט עהם געזאגט, רב לעבן, איך קען פרעגן צוויי שאלות? יא. די ערשטע שאלה, איך האב דיר געזאגט יענער לויפט דא נאך מיט א מעסער, נארמאל איך ווייס אין אזעלכע זמנים דארף מען זאגן שנעל שמע ישראל השם אלקים, און טאמער ס'איז נאך דא צייט אדון עולם, און אויב מ'קען נאך אספייען נשמת כל חי ברכי נפשי, דו האסט געגעבן א שטעל אפ די וואגן האסט זיך אנגעהויבן פארמוח'ען פארמוח'ען, קענסט מיר זאגן וואס איז געווען דעמאלטס די מוחות? איין שאלה. די צווייטע שאלה האט ער מיר געפרעגט וויאזוי איז טאקע געווען היהפך כושי עורו? אונז ווייסן דאך אלע ווער דער מוסר איז. היהפך כושי עורו וויאזוי איז ער צו דיר געקומען איבערבעטן? האט אים דער רב געענטפערט אזוי, אונז ווייס מיר אז ס'איז נישטא קיין אזא זאך תורה הקדושה דאס איז אלעס, נישטא קיין מבוכה וואס זאל נישט האבן קיין פתרון אין תורה הקדושה, כ'האב געדארפט געגעבן א כאפ אוודאי, שלמה המלך זאגט דאס אין משלי, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, וואס איז די טייטש פון דעם האט ער אים געזאגט, ס'קען נישט זיין קיין מציאות ער זאל וועלן האלטן א מעסער מיר הרג'נען אויב איך האב אים נישט פיינט ער איז דאך נישט קיין אראבער ער איז דאך א איד. ער איז דאך א איד. איז אז ער וויל מיר הרג'נען מוז זיין אז איך האב צו אים א שנאה כן לב האדם לאדם. די אמת? אוי האב איך געהאט צו אים א שנאה. אוי האב איך געהאט צו אים א שנאה. ער איז דאך א אינגאטש. אבער כ'האב געזעהן א מעסער האב איך מורא געהאט. כ'האב געהערט אז ס'קומט דא א מעסער האב איך מורא געהאט. האב איך אנגעהויבן דן זיין לכף זכות זאגט אים דער רב. אנגעהויבן צו טראכטן, נעבעך געבוירן געווארן א דמיוני, אין א שלעכטע שטוב געבוירן געווארן, נעבעך נעבעך אזוי פארקנאקט און מיט א שלעכטן טבע, און נעבעך נעבעך דא איז זיין פרנסה דארטן, און דער וואס האט אים דער וואס האט אים נישט באצאלט קען זיין האט אים געוואלט באצאלן, נאר האט אים געמוטשעט גלייך די געלט האט ער צובראכן אויף אים אפאר אייער, דער וואס איז נישט געקומען צום בית דין איך האב אים געשיקט רופן, ער האט זיך באליידיגט בצדק ווייל אין שלחן ערוך מיט די ס'איז דא זמן בית דין למד יום, באשטייט נישט קיין מענטש קום אויף יעצט. קום אויף יעצט, האט זיך באליידיגט בצדק, און ראיה לדבר האב איך געטראכט צו זיך, ווייל שבת קודש ווען איך בין ארויפגעגאנגען אויפן בימה כ'האב אים געזאגט גיי אראפ פון דא שייגאץ איז ער גלייך אראפ, זעהט זיך ער איז יא ציית לדינא, אזוי האב איך אים אנגעהויבן דן זיין לכף זכות, זאגט אים דער רב, ממילא איז פון אים אויך אראפ די שנאה, האט ער אויך געטראכט כ'מיין וואס וויל איך פונעם רב, ער מאכט דאך סך הכל וואס א רב דארף צו טון, כ'מיין וואס קען איך וועלן פון אים. ער האט דאך סך הכל געמאכט וואס א רב דארף צו טון, ממילא ביידע זענען אראפ פונעם שנאה. האט רבי נחום שאדיקער געזאגט פאר רבי יוסף חיים האב איך שפעטער געפרעגט דעם רב, איז פארוואס די ערשטע זאך ווען ער איז געקומען האט ער געוואלט מיר אנזעצן די ביינער? האט ער מיר געזאגט ווייל דו האסט נישט אזוי געטראכט. איר פארשטייט? דאס איז די סוד. איין זאך, אז דער שטאזשעווער רב מאכט זיך איך רב ווענדט זיך נאר אין מיר. א תשובה האט חכם הרעות אונטן נישט שיקן צוואנציג טויזנט מענטשן מאכן שלום, די שלום ליגט ביי מיר ביי מיר אין הארץ, אז איך אין הארץ וועל איך מחליט זיין נאכאמאל מנוסה, דאס איז זיין לשון מנוסה, דבר מנוסה, אם יהיה לאדם שונאים חס ושלום, יפעל אצל עצמו שהם צדיקים גמורים, וידון אותם לכף זכות, מיד יתהפך לבבם לאוהבים לו, זאל זיין א לעכטיגע חודש לנו ולכל ישראל.